א גוטן פאר פורים תשע"ח. כ'האב געוואלט זאגן, ס'דא מענטשן וואס זענען ברוגז אויף מיין גרעפיק רעדן, איך וויי, איך פארשטיי עס, אבער עטס פארשטייטס נישט, יו קאם אין מיי סיט ענד יו'ל סי די טינגס דיפרענט, איך וויל אייך זאגן, איך גיב דאך ענק אינסטראקשענס און מענטשן פאלגן, און איך טריי די בעסט ווי מ'זאגט צו געבן די רייט. ווי מען זאגט סעלושענס, איך גיי ענק געבן אזא משוגענעם סעלושען יעצט וועט עטס אלע משוגע ווערן, דא יעצט א מעשה ווי א טאטע און א מאמע וואס זיי זענען פון אפסטעיט ניו יארק, האבן זיי גענומען א ניינצן יערעדיג מיידל, זיי האבן איר צוגעבינדן די הענט און די פיס און דאס מויל מיט דאקט טעיפ, וואס וואלט איר געקענט דערווערגן, למשל איך האב יעצט אסאך, איך בין זייער פארקילט, איך קען נישט אטעמען פון די נאז, ווייל דא אין ירושלים איז זייער קאלט, איך שטיי אויף די דעכער און איך טריקן עס, איך וואלט נישט געקענט אטעמען מיט די נאז, דו שטאפסט מיר צו די מויל בין איך טויט. זיי גייען זיי האבן גענומען א ניינצן יעריג מיידל און זיי האבן איר צוגעשטאפט די מויל מיט א טעיפ, דאקט טעיפ, און זענען געפארן מיט איר א טריפ צום טערעפיסט, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, און מען האט זיי ביידע געכאפט און מען האט זיי ברוך השם איינגעזעצט, ער הייסט מנחם קאהן. פערציג יאר אלט, און די ווייב הייסט רעיטשל קאהן, אכט און דרייסיג יאר אלט, און ווען מען האט זיי געכאפט האבן זיי געזאגט פאר די פאליס אז די טאכטער איז אימאשענעלי דיסטורבד און זיי מוזן נוצן די דאקט טעיפ אז עס זאל זי, ווי מען זאגט, זאל קאנטראלירן זיך, זאל זיצן איינגעלייגט. סאו לאמיר גיין צושטאט, איך וויל פון דעם רעדן און איך וויל מאכן דערפון אן אישו, איך וויל פון דעם רעדן ווייל. זיי האבן געזאגט פאר די פאליס אז זענען אויפן וועג צו א פעמילי פרענד וואס איז א טערעפיסט, ר' נחמיה וועבער וועבערמאן, נודע אין אלע. נחמיה האסט קאמפעטישן ווען קומסט ארויס, ווייס איך נישט צו וועסט קענען אנהאלטן דיין דזשאב ווייל ס'דא טערעפיסטס פרענדס אויכעט, ס'אנבעליוועבל. און בקיצור. מ'האט זיי אריינגעטראגן גראד אין בעלוויו האספיטל, פארוואס? ווייל די הענט זענען געווען רויט און די נעק איז געווען רויט פון די טעיפ, און נאכדעם האט מען זיי אריינגענומען אין משוגעים הויז. יעצט איך וויל מסביר זיין אפאר זאכן, נאמבער וואן וויל איך מסביר זיין אז נישט יעדע עלטערן קענען נעמען קער פון אזאלכע קראנקע קינדער, אויב ס'איז אמת, איך בין נאך נישט זיכער, ס'קען זיין סתם צוויי משוגעים, און אז דו זעסט דו קענסט נישט נעמען קער, דען שי בעלאנגס אין א האספיטל אדער אין א האום אדער אין אן אינסטעטושען. צו נעמען זיי צוצובינדן די הענט און די פיס און צוצובינדן די מויל זאל נישט קענען אטעמען, דעטס דעטס דעדלי ראנג, קען זיין זיי האבן זיי געוואלט הרג'נען, איז למעשה. די צווייטע זאך וויל איך זאגן, מענטשן זענען ברוגז, כ'האב אזא גרעפיק שפראך, גרעפיק גרעפיק, איך ווייס א גרעפיק מיינט איינער וואס ער מאכט אזאלעכע גרעפס, עטס זענטס אלע צודרייט, איך וויל ענק זאגן. איך גיי רעדן נאך גרעפיקער, איך גיי זאגן יעדן יונגל און יעדן מיידל, אויב דיין טאטע מאכט דיר עני קיינד אוו פראבלעמס לייק דיס, זאלסטו צוגיין אין די גאס, ס'דא צו קאלן די פאליס און ס'דא צו קאלן די פייער לעשערס, דרוק די פייער לעשערס זאלן זיי קומען דיך ראטעווען, דאונט לעט יורסעלף ביענג אביוזד, דאס מיידל וואלט געקענט שטארבן אין די קאר, ס'איז אנבעליוועבל, זיי וואוינען, די קאהן'ס וואוינען אין מאנטיסעלא, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, דעמאלט טונקט נישט אן קיין טעלעפאונס, סמארטפאונס. מען זאגט אז דאס איז די ארגסטע זאך, איך זאג יעדן איינעם, דו ווילסט פטר'ן אלע שקצים מיט שנארערס דעם פורים, שרייב ארויס א גרויסן צעטל אויף דיין טיר, אין דעם הויז איז דא א סמארטפאון, ממילא טאר יענער מער נישט אריינקומען, איז א סמארטפאון געט מען נישט פאר די קינדער, א רעגולער פאון געט מען פאר זיי נישט, און וואס טוט טאקע אזא מיידל אז דער טאטע בינדט זי צו? דעיר איז דזשאסט נאו ריזען פארוואס זי זאל נישט האבן א פלאץ צו גיין פאר העלפ, יעצט דיין טאטענס טעלעפאון ארבעט נישט פאר דיר, ער לאזט דיך עס נישט נוצן, האסט נישט א קוואדער אז זאלסט קענען קאלן פון א פאבליק פאון? נעמט מען און מען גייט צו וואו ס'איז דא א סטעישן ס'הייסט פאליס מיט פייער ענדזשינס זיי צו דריקן ווייסט אזוי אינמיטן די גאס דריק אריין ביידע פאליס און פייער ביידע זאלן קומען אנבעליוועבל מען דארף אפשטעלן די מגפה מען קען נישט מער אזוי זיך אויפירן מיט קינדער היטלערס רחמנא לצלן. אין די זעלבע צייט וויל איך אויכעט מזכיר זיין לשבח אז ס'איז דא א מוסד דא, ס'הייסט סאדיגערע. די סאדיגערע רעבע דארטן אין ירושלים, דארטן גייען די די באסעס פארן פון דארט ארויס. סאדיגערע רעבע כ'וויל אייך עפעס זאגן, איר זענט מיר א קרוב, און איך עדמייער אייך זייער שטארק, נאר איך וויל אייך זאגן, ס'איז דא א קאמפלעינט אויף צוויי מלמדים אז זיי שלאגן די קינדער, א טאטע האט מיר געלאזט הערן ווי א זון זאגט, מיין קינד האט מורא צו גיין אין חדר ווייל די רעבע איז א רוצח. האב איך אים געזאגט קום אונז מיר גייען עס נעמען קער פון דעם, ווייל יעצט איז ארויסגעקומען פון לונדון פון בי בי סי אז מען גייט אפשפארן א תלמוד תורה, ווייל זיי האבן מיט אזעלכע קעמערעס האבן זיי געכאפט פיקטשערס אז יא מען שלאגט, איז האב איך אים געזאגט קום איך גיי מיט דיר, האט ער געזאגט כ'האב מורא פאר די מעדזשיק ווארט דאס הייסט שידוכים, האב איך געזאגט איך האב נישט קיין פראבלעם איך גיי אנקאלן סאדיגערע און איך גיי זיי זאגן הערט'ס אויס אויב די. די צוויי מלמדים וואקן נישט ארויס פון דארטן די וואך, זאלסטו וויסן שפארט מען אפ דיין תלמוד תורה. איך האב אויף אייך רחמנות סאדיגערע רעבע ווייל איר זענט מיר א קרוב, און איך ווייס אז איר זענט א נארמאלער מענטש נישט ווי דער גראבער חזיר בערעלע בעלזער פרעגן צי נחום ראזענבערג האט א פול, איך וויל אייך זאגן סאדיגערע רעבע איך האב א פול, איך וויל אייך נאר נישט זאגן ווי שטארק מיין פול איז נאר איך קען צושפארן די גאנצע תלמוד תורה טראסט מי. אל קאפאון איז נישט געגאנגען זיצן ווייל ער האט געהארגעט מענטשן, ער איז געגאנגען זיצן פאר טעקס פראוד. מען קען צושפארן די גאנצע תלמוד תורה, איך וויל אייך בעטן, איך געב אייך די נעמען פון ביידע מלמדים, און איך זאג עס ארויס ווייל כ'האב באקומען, כ'האב אזוי באקומען פון די קינדער, און די צוויי מלמדים ווען זיי וואקן נישט ארויס פון דארט, איר האט א ווידיאו, טאמער ארבעט עס נישט איז עס נאך נאך א קריים. וויל איך אייך זאגן, ווען זיי וואקן נישט ארויס, אין אדער ווארדס ווען זיי קומען צוריק נאך פורים, און די קינדער גייען מאכן אין די הויזן, ווייל זיי האבן מורא פאר די מלמדים אז זיי שלאגן ווי א רוצח, זאג איך אייך צו, אייער בילדינג גייט ווערן פארשפארט. יעצט איין מלמד הייסט באטלמאן, זיי זאגן ער האט אזא מנהג, ווייסט אזוי ווי מען עסט דריי מאל א טאג קומט ער אריין קודם פראסקעט ער אויס א האלבע כיתה, די אנדערע מלמד וויל איך ענק נאכנישט זאגן יעצט ווייל ער איז נישט ממש אן דעילי בעיסיס, און צווייטענס איך וויל נישט ער זאל זוכן די קאמען דענאמענעיטער וועלכער טאטע ס'האט עס מיר געזאגט, סאו האב איך ענק אלע אין בוידעם, איך זאג ענק איין זאך,

מאך זיכער איין זאך, קאל די פאליס נײַן וואן וואן אדער אין ארץ ישראל וואן או או, אויב דו קענסט נישט קאלן, דער טאטע האט דיר נישט געגעבן קיין פאון ווי צו קאלן, גיי ארויס אין אמעריקע און דריק אריין די באטן פאליס! פייער! זאלן די פייער לעשערס קומען צו זאגן ליסן היר רבי עמרם מיין טאטע הארגעט מיך, דאונט טעיק אביוז עני מאר, טעל יור פאדער אז דו ביסט קראנק אויף די נערוון האסטו דריי ברירות, אדער נעם א גאן און שיס דיך, ענד לעי אף די טשילדרען, די צווייטע ברירה איז מאך נישט אן אזוינפיל קינדער, סאיז נישט קיין מצוה דו קענסט עס נישט הענדלען, און די דריטע ברירה איז געב אויף דאס קינד פאר אדאפשען, האטס אלע א פרייליכן שמחת פורים, באט איף יור פאדער אביוזעס יו ווערבעלי, פיזיקלי, אר סעקשועלי, זעץ אים איין, הי דאזענט בעלאנג טו בי אין סאסייעטי, און איך זאג נאכאמאל פאר די תלמוד תורה, איך בין ענקער פרענד, איים נאט היר טו הארם יו, באט א בטלן זאל טאטשן קינדער האקן אין זיי שטיקער דערס נאו וועי איטס גאנע וויר נאט גאנע לעט דיס העפן איך זאג אייך צו איר זענט זייער גרויס פאוערפול איר האט קאנעקשאנס ביי די גאווערמענט אלעס איז גוט דאונט טריי אוט מיין קאנעקשאן דאונט טריי איט אוט ביקאוז דו וועסט אויסזען ווי דער בעלזער ער האט באגראבן איין מלמד האט ער באגראבן אין קאורט זאגט ער נאך גייט זייטס מזכיר פארן רב כ'האב צוטון מיטן הארץ און ס'שטעכט מיר האט אים איינער געזאגט אין קאורט הע הע הע ווען דו וועסט ענדיגן דא וועסטו עניוועי זיין א טויטער. און ער איז טאקע געווען א טויטער איז ער געווען, די אנדערע האט מען, פיר מלמדים האט מען מחייב געווען געלט און זענען אויף א שווערע ליסטע, און די איינעם האט מען געגעבן זעכצן יאר און די די קינדער זענען נאך נישט צופרידן, זיי זאגן עס איז דא דא דרייסיג קינדער געסט אים אנדערטהאלבן יאר פאר א קינד, זיי ווילן אים זען כאטש פערציג יאר, און אין די זעלבע צייט וויל איך ענק זאגן א נס אין פורים מלכה לייפער נודה ונהלל, דער גרעסטער דאקטער אין תל אביב, נישט דער דאקטער וזה לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, נישט דער דאקטער וואס ליצמאן דער לץ האט געברענגט דא, דער גרעסטער פסיכיאטער אין מחוז תל אביב האט געזאגט מלכה לייפער איז קעיפעבל צו פארן אויף אוסטראליע און זי איז קעיפעבל צו שטיין פאר טרייעל פאר אירע מעשים מגונים וואס זי האט געטון, דאס איז א חלק פונעם נס פון פורים. ונהפוך הפוך ונה ונהפוך ונהפוך הפוך ונה ונהפוך הוא הוא הוא הוא הוא. כ'האב געוואלט קודם אנהייבן אז די מצב ווערט ארגער און ארגער. איך בין דא יעצט, יעצט ווייסט איך וואו איך בין, כ'האב אליינס פארגעסן וואו איך בין, אין ירושלים, ס'הייסט בית וגן, א הויז מיט א גארטן, האב ענק דערציילט דא, האט מען נישט אז כ'האב געוואלט קויפן דא וואו צו זיין אויף ראש השנה יום כיפור, און דער סוף איז געווען אז איך האב געזאגט דא דעם רב, אבער וויאזוי קען מען מיר פארקויפן, דו ווייסט דאך נישט ווער איך בין, האט ער געזאגט דאס איז נאר אין אמעריקע, אין אמעריקע האט מען פראבלעמען מיט חזירים, בקיצור צוויי וואכן שפעטער קומט מען אים זאגן אז מ'האט מאלעסטעד דא א קינד, און איך האב געזאגט דעם רב מ'האט מאלעסטעד א קינד אין מקווה ווען איך בין דא געווען אכט חדשים צוריק, בקיצור מ'האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל אום שבת, איך האב געזאגט דעם טאטן טראג אים שוין אריין אין שפיטאל, כ'האב אים געזאגט קודם דארפסטו אים אויסקלינען דעם אחור ווייל יענער האט דאך מסתמא צו צוריסן דעם אחור, ער קומט דאך אריין אן אלטער איד פון זעכציג יאר מיט א גרויסע אלטע כלי. און דאס אינגעלע האט נעבעך א קליינעם לאך דארטן ווי מ'גייט גדולים, און דער סוף איז געווען אז דאס קינד איז נעבעך געווען זעקס אדער זיבן חדשים איז ער געווען נעבעך אין משוגעים הויז. און יעצט, איך דארף ענק נישט זאגן וואסערע א פנים ער האט, איך האב אים נישט געזען, נאר איי נאו אויב די לאו אוו עוורידזש איז רייט איז ער גארנישט נעבעך. עניוועי.

וועל איך זיכער נישט דאווענען מיט חזירים. עניוועי, איז היינט קאלט מיך אפ איינער, דער דער וואס איז געווען פון די גרויסע לוחמים קעגן דעם נחום ראזענבערג, און ער קאלט מיך אפ און ער זאגט מיר אז זאלסט וויסן אז מיין זון האט מען ליידער מאלעסטעט, וואס טייטש? ס'איז געווען אזוי, ס'איז דא א איד פון פינף און פופציג יאר, אן אלטער חזיר, און קיינער האט נאכנישט געוואוסט אז ער איז א חזיר, אבער די ענד אוו די דעי האט ער גענומען האט מאלעסטעט א קינד, און נישט מאלעסטעט, ער האט אים געגעבן קענעביס, קענעביס כדי ער זאל ווערן גוט היי און סעקסי האט ער נעבעך געגעבן דאס קינד אויך קענעביס, קענעביס דאס איז מאראוואנע. בקיצור, און ער פלעגט מיט אים טון כל דבר אסור. ס'איז אדורך צוויי חדשים, דער טאטע זעהט אז די קינד האט סימני נערות, עס האט סימני בגרות, ער האט געזען ס'טויג עפעס נישט, האט ער אים אנגעהויבן צו פרעגן וואס גייט פאר מיט דיר, האט ער אים פארציילט אז דער אלטער איד געבט אים עפעס א ציגרעטל, ער ווערט היי און ער רייבט אים אויס און שטופט אים אין די מחילה, האט דער טאטע געזאגט וויי געשריגן און ס'געווארן לעבעדיג דא און ער קען דיך מיך, ער איז געלאפן גראד צו די פאליס, די פאליס האבן נישט געוואלט טון גארנישט ווייל זיי האבן שוין אנגעזאגט ס'איז דאך דא די אזוי ווי ס'איז דא ביי אונז איז דא די קאמיוניטי חברה האבן שוין אנגעזאגט די פאליס מ'זאל גארנישט טון און למעשה אונז האמיר דא א מוסד אן ארגענעזעישן וואס אונז האמיר געהאלפן אויף שטעלן האבן אונז געזען ס'איז צרות, און ס'איז דא אין דעם צען אדער צוועלף פון די גרעסטע אדוואקאטן פון גאנצן לאנד, איטס אלל אווער, אין גאנצן לאנד זענען זיי, און איך געב יעדן דעם נאמבער, מען קען זיי קאלן טאמער האט מען א פראבלעם, און למעשה האבן זיי געפייט, איז דריי וואכן צוריק האב איך געהאט די זעלבע זאך, כ'האב אפגעקאלט איינע פון די לויערס, אויך געווען א קעיס וואס זיי האבן נישט געוואלט קומען פאראויס ווייל יענער האט פראטעקשן אין אן אנדערע שטאט, און מ'האט אים אויפגעפיקט. און יעצט דא גייט מען אויכעט דעם איד אויפפיקן, ער האט א לאנגע ווייסע בארד ביז צום בעלי באטטאן, און אונז גיימער אים אויפפיקן, נישט איך, איך האב דערמיט גארנישט, זיי די אדוואקאטן לייגן א לחץ אויף די פאליס, און טאמער זיי טוען נישט זאגט מען זיי אינטרודינג אין דזשאסטיס, סאו ברוך השם אז ס'מופט. איטס מאווינג סלאולי, מען הרג'עט נאך קינדער רייט און לעפט, אבער איטס מאווינג. שריי איך צו דעם טאטן אה, דו קענסט מיך, און דו האסט מיך גוט געקענט, און דו האסט געוואוסט וואס דא גייט פאר, וואס ביסטו געגאנגען מיך אנהאלטן מיט מיר, דו פערד וואס דו ביסט, יו דידנט בעליוו דעט איט'ל סטרייק האום וואן דעי? האט דער אייבערשטער האט דיר אזא פראסק געטאן, סאו איך איך ווינטש דיר דאס בעסטע, נאר הלוואי זאלסטו זען נחת פון דעם קיד. איינער וואס איז שוין געווען אויף קענעביס צוויי חדשים און ער האט זיך אויסגעריבן און געשטופט אין תחת פאר דעם אלטן און דער אלטער האט אים געשטופט, ער איז א. קאליעקע אויף א לעבן ענד דאונט טינק דיפרענט. סאו רבותי שלאגטס ענק ווייטער ס'איז גוט. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך. ס'דא יעצט מ'גייט פארן צו רבי ר' מיילעך איך רעד דערפון שפעטער אויך. איך וויל ענק זאגן איין זאך. ס'דא יעקב שמשון גאלד ימח שמו וזכרו דער רשע מרושע דער הונט ער איז געווען דער היטמען קעגן בעלז ער איז געלאפן זיך שלאגן מיט אלעם איינמאל האבן די בעלזער געזאגט בעלזער האט געדארפט קומען אויף עפעס, עפעס, בארא פארק האבן זיי אים אנגעזאגט זיי וויסן דו וועסט איין זאך טוהן ע ע מיר נעמען נקמה נאך שבת. זאָגט ער, איך פֿאָר אַװעק אױף מאָנראָ. האַלט אױף אַקמער, אַקמער, אַזיאַטישע װעגן. איך פֿאָר אַװעק אױף מאָנראָ. האָב איך געזאָגט, דו קענסט פֿאָרן װוּ דו װילסט, נאָר טאָמער װעט אײן זאַך געשען אין בעלז פֿאַר אונדזער רבין צי פֿאַר די חסידים, זאָלסטו װיסן, גײסטו פֿאָרן אין דר'ערד, נישט אױף מאָנראָ, דו גײסט פֿאָרן אין דר'ערד. דעמאָלט האָט ער אָנגעהױבן צו זיצן. אַ משוגענער הונט! ער איז געװען דער גטמאַכער, אַז ער זאָל גײן באַגראָבן בעלז. װאָס האָסטו קעגן בעלז? און װער ביסטו? דער גרעסטער עם־הארץ, װאָס איז געװען אין די ישיבֿה בײַ אונדז, און ער גײט זיך שלאָגן, גאָלד!

מיט אלע אנדערע זאכן, ס'איז ממש א שאנדע, איך זאג ענק נאכאמאל, יעדע פרוי וואס זאל לאזט איר מאן פארן צו רבי ר' מיילעך זאל וויסן אז ער קומט אהיים און ער זאגט ער האט געכאפט א קלעסיק זונה אין פוילן, זאל זי וויסן איטס יור פאלט, אויסער דעם וואס די רשעים האבן דאך יעצט ארויסגעגעבן אז זיי האבן קיינמאל נישט געהאט קיין שייכות, ווער ס'זאגט אז פוילן איז געווען א שייכות מיט הרג'ענען די אידן, דעם גייט מען געבן דזשעיל. האב איך געזעהן א קליפ ווי הונדערטער מענטשן, אלטע, אידן וואס האבן מיטגעמאכט ווארשע, האבן געזאגט זאלן זיי מיך טראגן אין דזשעיל, איך גיי זאגן אז זיי האבן געהארגעט מיין טאטן, מיין מאמע, מיינע ברידער מיט מיינע שוועסטער, וואס האבן די פאלאקן געמיינט? זיי געמיינט אונז זעמיר בהמות? אמעריקע איז דא פרידאם אוו ספיטש. עניוועי, סאו גיימיר אונז צו די פאלאקן, אונז קויפמיר ביי זיי די בהמות, אונז געמיר זיי מיליאנס אוו דאלערס, זיי גייען נאך יעצט זאגן אז מ'וועט נישט קענען שעכטן נאר כ'מיין מ'וועט עס קודם געבן א נידל, און אונז גייען מיר צוריק און מ'מאכט ביזנעס מיט זיי. שעם אן יו אל. איך געדענק אמאל איז דער אמרי חיים געפארן, איז ער געפארן, איך געדענק נישט פון וואו, פון תל אביב אויף חיפה צו וואו מיט די באן, האט ער געזאגט אינמיטן פארן, יעצט פאר מיר אויף אידיש בלוט, ווייל די ארץ ישראל'דיגע באן איז געגעבן געווארן פון דייטשלאנד. ס'איז אידיש בלוט. רבותי ווער ס'עסט בהמה פלייש און ווער ס'עסט פלייש וואס מ'ברענגט פון פוילן, דער.

געהעריג סעיף. איך וויל בעטן ביי אלע היימישע מוסדות, איר זענט בארעכטיגט צו דעם אלעם, פונקט ווי מ'האט ענק ענק מחייב געווען אז עטס מוזטס האבן א ווידיאו, אזוי ווי די פאבליק סקול האט, דאס האב איך ערלעדיגט, דארפט עטס ענק ערלעדיגן, עטס דארפטס האבן מענטשן מיט מאשין גאנס, כ'מיין ריעל ריעל סעקיוריטי, און די גאווערמענט באצאלט פאר דעם, דאונט דאונט בי עפרעיד. דזשאסט דא איט! יעצט טאמער ווילט עטס קאלן דא אין ניו יארק קענט עטס נאך רופן מיסיס פארינא, F-A-R-I-N-A, ווייל זי איז געווען דא אין ניו יארק אבער שי איז לוזינג הער דזשאב, זי איז אין די דעפארטמענט אוו עדיוקעישן, אבער מיסיס דעיוויס איז אין וואשינגטאן, יעצט אז עטס ווילטס האבן איר נאמבער קאלטס טו זירא טו פייוו פייוו פייוו וואן טו וואן טו, אט מוז איך אייך געבן ווייל ס'איז א.

איך זעה דיך שוין וויאזוי די רעיט אוו עוורידזש גיי וואס דרייט זיך מיט מיידלעך צופיל צייט. עניוועי, האב איך געוואלט זאגן, דער מענטש איז א גנב, גנב'ט געלט אויפן נאמען פון סאטמאר, האט זיך עס געלייגט אין טאש מן הסתם, און ער איז געגאנגען האט נאכגעשריגן איינעם אין ווילימסבורג אין די גאס היינט, ער האט נאכגעשריגן יענעם פאר גארנישט, יענער האט מיט דיר גארנישט, יענער קען דיך נישט, האסט מיט אים פאליטיקעל דיפערענצן, נו אונז האבן מיר מיט דיר אויכעט פאליטיקעל דיפערענצן, די. זאגסט אז די מיידלעך זאלן קודם אינדערפרי לימודי חול און נאכדעם דאוונט מען פארן אייבערשטן זאגט מען העי ווען כ'וועל זיין גוט אנגעפרעסן איך וועל שוין נישט דארפן דיך האבן וועל איך דיר טון א טובה כ'וועל דיר זאגן ברוך הוא וברוך שמו אמן דאס איז אונזער חינוך געווארן און קיינער טרויט זיך נישט צו זאגן גארנישט באט ס'איז נישט וויכטיג די אישו היר איז האסט נאכגעשריגן א מענטש זאלסט וויסן דו ביסט אויף אן אפיציעלע מענטש ביסט אויף די באורד אוו עדזשוקעישאן דו ביסט א מענטש וואס מען קען דיך סוען. און דו זאלסט וואטשן וואס דו טוסט, ווייל היינט זעמער אונז דא נאכצולויפן ענק. אמאל איז משה דוד נידריגמאן מיט הערץ פרענקל מיט די אלע אנדערע שקצים מיט משה טעראריסט פרידמאן זענען נאכגעלאפן פאר אונז, ווייל אונז האבן מיר געטרייט צו פראטעקטן די קינדער, היינט לויפט מיר אונז נאך פאר ענק, אונז האמיר נישט קיין מורא, ענד איף איט נידס בי עמיר דיר נאכלויפן אין די גאס מיטן טעלעוויזשן, הערץ פרענקל דו האסט נישט קיין שום רעכט נאכצושרייען פאר מענטשן. דו ביסט א גארנישט! דו ביסט אן אגודיסט! געווען אן אגודיסט! ביסט נאך אלץ אן אגודיסט! כאטש דו האסט געארבעט אין סאטמאר! די רבי האט געברויכט האבן איינעם אין אפיס וואס ער קען ענגליש האט ער דיך אריינגעשטעלט! דו ביסט נאך נאכדעם אויך געגאנגען צו די אגודה! אונז ווייסן מיר אלעס! דיין היסטערי איז נאוען! מ'האט נישט געהאט קיין ברירה האט מען דיך אריינגענומען! אבער איי וואנט יו טו נאו! דו עסט נאכשרייען מענטשן אין די גאס! יו גאנע סאפער די קאנסעקווענסעס! ווי אר היער טו סקרים בעק! ענד טו פוט עוועריבאדי אין פלעיס! אזוי ווי פאר יעדן תענית זאג איך אן, וויל איך אנזאגן דעם תענית אויכעט, דאס איז תענית אסתר. למעשה דער רמב"ם איז מסביר אז דאס איז נישט פון די פיר צומות, און ס'איז נישט פונעם יום כיפור צום, ס'איז אן אנדערע מין צום, ס'איז א העפי צום, ס'איז העפי ווייל מען דאנקט דעם אייבערשטן אז ער האט אונז, ווען מען זאגט, געמאכט די גרויסע ניסים און ער האט אונז נישט געלאזט אונטערגיין, ס'איז א אנדערע מין פאסטן. אבער איך זאג נאכאמאל אן יעדן רבותי זאלט געדענקען איין זאך, גיי צום דאקטער און פרעג צו דו מעגסט פאסטן, אויב דער דאקטער זאגט אז דו טארסט נישט זאלסטו גיין צום רב און דער רב וועט זאגן פונקט אזוי ווי דער דאקטער דעמאלטס איז גוט, און ווען נישט זאלסטו גיין צו אן אנדערן רב, מאכט זיכער אז עס ווערט נישט קיין בורדן פאר די גאנצע פעמילי, זייער א הייליגע זאך צו פאסטן, אבער אז מען קען נישט איז מען פטור, יעצט איינער וואס ער פאסט נישט טאר נישט עולה זיין ביי א תענית, סאו טריי צו זען אז דער עולם זאל נישט כאפן אז דו פאסט נישט. אזוי ווי ס'קומט פורים, פורים איז א יום טוב וואס דאס איז די מאוסט דעינדזשערעס יום טוב וואס כלל ישראל פארמאגט. ס'איז אבער דער העכסטער יום טוב אויכעט. ס'דא א רבי'ן זאגט אין ירושלמי אז ווען איך וואלט געקענט וואלט איך מבטל געווען דעם גאנצן חול המועד ווען איך האב נאך איינעם מיט מיר, אבער אויף פורים קען ער דאס נישט זאגן ווייל בעיסיקלי וואס פורים איז איז א מורא'דיגע זאך. ס'דא אזא זאך וואס דאס הייסט די שבירת הכלים, שבירת הכלים מיינט. אז דער אייבישטער האט מצמצם געווען זיין אור כדי מען זאל קענען אריינלייגן די וועלט און מען זאל קענען אריינלייגן אלעס ביז צו די ג' קליפות הטמאות אלעס זאל קענען אריינפיטן דא ווייל מען מוז ארבעטן מיט דעם עס אויפצוארבעטן איז קען מען נישט נעמען א זאך וואס מען מוז עס האבן אז מען זאל עס מבטל זיין ווייל אויב ס'וועט זיין נאכאמאל א שבירת הכלים וועט דאך זיין א פראבלעם האט דער אייבישטער אונז געגעבן א טאג ווי פורים וואס דאס איז אינגאנצן איין שטיק פון ימות המשיח, דעמאלטס איז א בחינה וואס מען ווייסט נישט קיין חילוק צווישן ארור המן און ברוך מרדכי, ווייל דעמאלטס עט דער רע אינגאנצן נעקר ווערן. ווייל די ספרים פרעגן א קשיא אזוי, אויב דער מלאך המוות און דער יצר הרע און דער שטן דאס איז די זעלבע, קודם רעדט ער דיך צו צו א עבירה און נאכדעם גייט ער ארויף און ער איז מקטרג אויף דיר נאכדעם נעמט ער דיך צו פון די וועלט, איז אויב ס'איז נאכנישט געווען קיין רע, נו וויאזוי האט אדם הראשון געקענט זינדיגן פון עץ הדעת? וויאזוי האט ער געקענט טוהן נישט ווי די רצון פונעם אייבערשטן ס'איז נישט געווען קיין רע? איז די תירוץ איז אז ס'איז יא געווען א רע, נאר אדם הראשון מיט דעם וואס ער האט געוואוסט אז ס'איז דא רע איז עס געווען אזוי ווי ער האט עס שוין געטוהן בפועל ממש. דאס איז איינע פון די תירוצים. איז למעשה ס'איז דא א רע, נאר די רע האט דער אייבערשטער מצמצם געווען אויף איין פלאץ דארטן ווי ער האט אריינגעלייגט די גאנצע בריאה, די גאנצע בריאה איז נישט תופס מקום גארנישט לגבי די גרויסקייט פונעם אייבערשטן און די וועלט, וואס איז דא אין דעם צמצום וואס ער האט דארט מצמצם געווען? דער צמצום איז דא ג' קליפות הטמאות אויכעט, און ממילא קען זיין א שטן מיט א יצר הרע מיט א מלאך המוות אז מען זאל זיך ארומשלאגן כדי מען זאל קענען צוקומען צום תכלית. און דאס איז דער ענין פון פורים, דער פורים איז אזוי הויעך דאס וועט זיין אזוי ווי ווען משיח העט קומען. יעצט ווען מען זאל נישט געבן דעם פורים יעדעס יאר, און די אלע נשמות וואס האבן עס דורכגעלעבט דעם פורים, און זיי האבן זיך אויפגעפירט ערליך דעם פורים, דעמאלטס ווען ס'וועט קומען ווען משיח העט קומען ס'עט זיין דער ימות המשיח, העט ביי זיי ווידער זיין א שבירת הכלים, ס'וועט זיך צוברעכן ביי זיי, זיי וועלן נישט קענען אנהאלטן אין אזא גרויסן אור, איז דער אייבערשטער האט עס צוטיילט און ער געבט עס צוביסלעך אריין, ס'אזוי ווי לאמיר זאגן אינדערפרי ווען די זון גייט אויף.

פאר יעדן איינעם, און מיט דעם וואס מען הייבט זיך אויף דערמיט שפעטער עט מען קענען נהנה זיין נאכדעם ווען מען וועט אויפשטיין תחיית המתים און ס'עט שוין זיין ימות המשיח, איז במילא איז דאס א יום טוב וואס מען קען דאס נישט מבטל זיין ווייל ווען נישט עט אויסקומען אז מען עט קיינמאל נישט אנקומען צו גארנישט חלילה, און דאס איז די הייליגקייט פונעם פורים און וועגן דעם איז דא אזא סטרא אחרא מען זאל פארשטערן אונזער פורים. קודם איז דא שיקרעס און נאכדעם איז דא הערד דראגס, האט מיך שוין אנגעקאלט א בחור פון מאנטריאל, דער עולם אין די ישיבה האט שוין געקויפט קענעביס, וואס איז דאך ליגעל, איך האב געבעטן מען זאל נישט שיקן די קינדער אויף מאנטריאל, ער זאגט מיר דאס איז פון אמעריקע די בחורים, על כל פנים ס'גייט זיין גרויסע קדושות וואס וועט אראפ קומען און ס'גייט זיין די זעלבע גרויסע סטרא אחרא, און טאמער מ'וועט זיך נישט נעמען אין די הענט אריין מיט נישט וואטשן די קינדער וועט זיין א גרויסער פראבלעם. יעצט, אסתר האט געשיקט פאר די חכמים כתבוני לדורות, און זיי האבן נישט געוואלט, ווייל מען טאר דאך נישט מוסיף זיין גארנישט, ביז זיי האבן געטראפן א פסוק וואס עס שטייט כתוב זאת זכרון בספר, ספר, איז וואס מיינט דאס, אלעס וואס עס שטייט אין די מגילה, אזוי ברענגט די גמרא מסכת מגילה דף ז עמוד א', יעצט לכאורה איז דאך געווען די מגילה האט דאך שוין אסתר המלכה פארשריבן דאס אלעס מיט מרדכי הצדיק, וואס האט געדארפט זיין. אז אסתר זאל גיין בעטן פון די חכמים א בקשה אז כתבוני לדורות. יעצט, סווערט געברענגט די קשיא אין אלע מפרשים, און סווערט געברענגט א תירוץ אויך אין אלע מפרשים, און איינע פון די שטערקסטע תירוצים וואס איז וויכטיג צו אונז איז אז אסתר המלכה האט נישט געבעטן אז מזאל שרייבן די מגילה סזאל בלייבן, נאר זי האט געזאגט כתבוני. לדורות, זי האט געוואלט אז ס'זאל בלייבן אויף דורות. יעצט וואס הייסט דאס? זי האט נישט געוואלט אויף דעם נס וואס איז געשען דעמאלטס אין איר צייט, נאר זי האט געוואלט אז עד סוף כל הדורות זאל זיך יעדער איד קענען טרעפן א פלאץ אין די מגילה. ווען ס'ווערט פאר א מענטש זייער ענג און ער ווייסט זיך נישט ווי אן עצה צו געבן און ער זעט אלעס גייט אים ראנג, זאל ער וויסן ס'איז אזוי ווי ס'איז געווען אין די מגילה, עווריטינג ווענט ראנג, מ'האט שוין געמיינט להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, און וואס האט דער אייבישטער געטון, ער האט געמאכט א נס אז ער האט אונז ארויסגעצויגן פון אזא גרויסן ענגעניש, און ער האט אויפגעהאנגען המן און ער האט צוריקגעשטעלט כלל ישראל מרדכי הצדיק איז געווארן א משנה למלך, פון די מגילה דארף זיך א מענטש אויסלערנען אז יעדעס מאל ווען ס'איז דא א הסתר, איז אלעס אבער פארוויקלט אינעם אייבערשטן, דער אייבערשטער וואטשט אויף יעדע זאך און ער קוקט אז חלילה ס'זאל נישט געשען קיין שלעכטס פאר כלל ישראל, אינעם גרעסטן הסתר וואס דאס איז בתוך ההסתר, דארטן איז מלובש דער אייבערשטער. יעצט, רבי נחמן פון ברסלב זאגט אין לקוטי מוהרן תניאנה, ס'איז פרק ק"א זאגט ער ווען א מענטש זאגט תהילים איז נישט גענוג געזאגט תהילים תהילים סאו תהילים סאו דוד המלך האט געהאט די צרות און ווי קומסטו אריין אין דעם? זאגט ער א מענטש דארף זיך טרעפן זיך מיט זיין מצב מיט אלע צרות מיט אלע פראבלעמען דארף ער זיך טרעפן אין דעם קאפיטל תהילים וואס ער זאגט און טאמער האט ער זיך נאך נישט געטראפן האט ער עס נישט געזאגט געהעריג גענוג מיט כוונה און ר' נחמן זאגט דארטן אז א מענטש קען זיך זייער גרינג טרעפן אין יעדן קאפיטל תהילים מיט זיינע צרות, מען דארף נישט צו דעם האבן קיין גרויסע חכמה און קיין גרויסע בינה, מען זעט יעדער האט אויף זיינע זאכן וואס ער גייט דורך, יעצט דוד המלך האט געמאכט דעם תהילים פאר יעדן איד ביז משיח וועט קומען, עד סוף כל הדורות האט ער אריינגעלייגט דארטן די אלע נסיונות מיט צרות וואס א מענטש גייט דורך, און ער געט ארויס דעם חיזוק אז נאר דו באשעפער דו קענסט מיך ארויס ראטעווען. סאו דאס זאגן תהלים דאס איז גאר א העכערע בחינה, מען מוז זיך אליין טרעפן אינעם תהלים, יעדער איד דארף זיך טרעפן זיין מלחמה היצר וואס ער האט, און אלעס וואס ס'ווערט געטוהן מיט אים, און אלעס וואס ער גייט דורך, און וואס יעדער וואו ער האלט און אזוי ווייטער. אזוי ברענגט ר' נחמן דאס הייסט געזאגט תהלים. יעצט ער ברענגט ווייטער דארט אין תנינא, קכ"ה אז דער עיקר פון דאס זאגן פון תהלים איז צו זאגן יעדן מזמור תהלים אויף זיך אליינס, ער זאל זיך טרעפן אין דעם קאפיטל, ער זאל זיך טרעפן אין דעם מזמור, די זעלבע האט אסתר המלכה געוואלט, ווען מען ליינט די מגילה זאל זיך יעדער איד טרעפן זיין פלאץ דארט און ער זאל זען אין וואסערע חושך ס'איז געווען דעמאלטס, מען האט שוין געמיינט חלילה אז ס'וועט זיין להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, און אין דעם הסתר איז געלעגן דער אייבישטער, און ער איז געווען אזוי באהאלטן אז ס'איז נישט דא דער י-ק-ו-ק, ס'איז, אפילו נישט דא קיין שם אלוקים אין די מגילה, איז נאר דא המלך, המלך איז די העכסטע בחינה, דאס איז דער מלך אליינס, דער י-ק-ו-ק מיט אלוקים. אדנות מיט די אלע זאכן דאס איז נאר די פעולות שוין פון וואס דער אייבערשטער וויאזוי ער פירט די וועלט, אבער אז מען זאגט המלך רעדט מען צום קעניג אליינס, מען ליינט דארט אין די מגילה אז מחשבת המן איז געווען להשמיד להרוג ולאבד את היהודים, און דאס וואס מרדכי הצדיק האט זיך נישט פארלוירן איז תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור, און דעמאלטס איז אויך געווען די גזירה אויף. גאנץ כלל ישראל אנשים נשים וטף איז די זעלבע אויכעט א מידה טובה איז דאך בעסער ווי א מידה פורעניות. די ישועה פון אסתר המלכה און מרדכי הצדיק איז ביי יעדן איד בפרטיות און ביי יעדן מענטש און ביי יעדע פרוי און ביי יעדן קינד און יעדער איינער. סיי א גרויסער סיי א קליינער, לייכט אין אים אריין דער כח וואס אונז האמיר באקומען פון מרדכי הצדיק און אסתר המלכה. יעצט דער אור פון פורים, דאס איז דער אור פון משיח, ווען משיח גייט קומען וועט יעדער איד אים צוגיין און געבן שלום. יעדער איד וועט זאגן, טייערער משיח, וואס האט אזוי לאנג גענומען? דו ווייסט וואס אונז זעמיר דורכגעגאנגען? און יעדער וועט האבן זיין אייגענע מגילה וואס ער וועט זיך דורכרעדן מיט משיח'ן. און משיח וועט זיצן מיט יעדן איד און ער וועט אים מפרש זיין יעדע זאך פארוואס ס'האט אויסגעפעלט אז ער זאל עס דורכגיין, און אן דעם וואס ער איז עס דורכגעגאנגען וואלט ער נישט געקענט צוקומען צו זיין תכלית. און ווען דער איד וועט אנהייבן צו זען וואס דא גייט

אלע קשיות, אזוי גייט זיין ווען משיח העט קומען, יעדער איד וועט ברענגען זיין סוגיא די שווערע וואס ער איז דורך געגאנגען א גאנץ לעבן, אזוי ווי ס'איז דא א שווערע רמב"ם צו פארענטפערן אזוי איז דא נעבעך א שווערע איד וואס ער איז דורך געגאנגען, און אזוי ווי אויפן רמב"ם איז דא אסאך תירוצים אזוי העט משיח דיר אויסזאגן אלע סודות און דו'סט פארשטיין וואס ס'איז געווען יעדער העט קומען מיט זיין פעקל און העט שרייען משיח משיח. כ'בין דאך דאס דורך געגאנגען און דאס, און ס'שטייט ואנוכי הסתר אסתיר, די תורה זאגט ער יעצט עס וועט קומען אמאל א מגילת אסתר וואס דארטן וועט אלעס ווערן פארענטפערט, און דארט וועט אויך זיין פארענטפערט יעדע תיקו וואס ער האט נישט פארשטאנען, אלעס וועט ווערן פארענטפערט. וועגן דעם א מענטש זאל יעצט וויסן, ס'איז דא א צריך עיון גדול, אויף יעדע זאך איז דא א קשיא פארוואס פארווען, ס'איז דא א צריך עיון גדול, אבער איין זאך זאל ער וויסן, ווען משיח העט קומען העט אלעס אזוי שיין פיטן אין פלאץ, אז ממש דער איד העט זיך פרייען פאר וואס ער איז דורכגעגאנגען די אלע זאכן, ווייל משיח העט אים אויך אויסזאגן די אלע באהאלטענע זאכן. דאס איז נישט פארשריבן אין ערגעץ. און צו דעם דארף מען טרינקען פורים אז ס'זאל זיין א ביטול הדעת מיט די משתה יין. יעצט רבותי איך זאג ניט מ'טאר נישט טרינקען ווייל ס'ווערט ארגער דער מצב, נאר וואס מ'דארף יא טון איז אז אזוי ווי ווען מ'טרינקט ווערט א ביטול הדעת און מ'הייבט אן צו פארשטיין אז דער אייבערשטער פירט די וועלט און ס'איז ריכטיג וויאזוי ער פירט עס, אזוי זאל ער אן טרינקען נאר דעם הייליגקייט פונעם טאג זאל מען זיך מיטנעמען, עט ער אטאמאטיש שפירן די זעלבע זאך. יעצט, א מענטש דארף וויסן אז מען דארף כסדר האלטן אין איין לויבן דעם אייבערשטן אפילו דו זעסט נישט די ניסים און אפילו דו האפסט נאר. ווען איינער קאמפלעינט א גאנצן טאג איז עס נישט גוט. מען הייבט אן, זאגט מען די דריי ערשטע ברכות, מען לויבט דעם אייבערשטן, א קעניג און אלעס, און נאכדעם בעט איז לויבט מען דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער געבט רעגן, און נאכדעם זאגט מען אתה קדוש, נאכדעם הייבט מען אן צו בעטן די באדערפענישן, דאס ווייזט אז א מענטש דארף האלטן אין איין לויבן דעם אייבערשטן אויף וואס ער האט אים שוין געגעבן, כ'ווייס למשל יעצט האט גערעגנט דעם שבת, די מקווה האט זיך אנגעפילט נאר העלפט. ווער ווייסט ווען ס'וועט זיך אנפילן די אנדערע העלפט וואס איז שוין סוף סיזען, אבער איצט לויבן מיר דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער האט אונז געגעבן. שולחן ערוך אין אורח חיים סימן רכ"א שטייט אז טאמער ס'איז געווען עצירת גשמים און נאכדעם איז אראפגעקומען רעגן, אפילו ס'איז נישט אראפגעקומען וויפיל מ'האט געברויכט, אפילו ס'איז נישט אראפגעקומען אסאך, זאגט מען מודים אנחנו לך ה' אלוקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, מ'דארף. כ'על אלץ בעטן און זאגן פארן אייבערשטן א שכוח, און מען זאגט נאכדעם ואילו פינו מלא שירה כים און אזוי ווייטער. יעצט איז דער כף החיים אין שלחן ערוך סימן רכ"א אות ז ברענגט פון ר' חיים פאלאדזשי אין ספר רוח חיים אות ד אז טאמער ס'געפאלט זיך אינעם שבת, דעמאלטס ווען ס'האט גערעגענט, דעמאלטס ווען מען זאגט נשמת איז מען יוצא מיט דעם וואס מען דאנקט דעם אייבערשטן, מען מוז נישט עקסטערע זאגן א מודים אנחנו לך ה' אלקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. ער צעברענגט אויך אז אויף יעדע נס וואס דער אייבערשטער טוט און ווער ס'דאנקט דעם אייבערשטן אויפן נס, מאכט אים דער אייבערשטער נאך א נס, דאס איז וואס דוד המלך זאגט אין תהלים, קאפיטל ס' פסוק ו' נתתה ליראיך נס להתנוסס, אז דו דאנקסט דעם אייבערשטן אויף א נס, עט קומען נאך ניסים וואס דו'סט האבן וואס דו'סט קענען דאנקען דעם אייבערשטן. יעצט אונז געפין מיר אין שמואל א', פסוק י"ז ביז ל"ג, איז דארטן דא א גאנצע רעדעריי פון שאול המלך וואס ער זאגט פאר דוד, אז דו גייסט מלחמה האלטן מיט גליות זאלסט וויסן דו'סט אים נישט קענען בייקומען. פארוואס? קודם כי נער אתה, דו ביסט א יונגער מענטש, והוא איש מלחמה מנעוריו, און וואס גייסטו מיט אים מלחמה האלטן? ענטפערט דוד, דעמאלטס איז ער נאכנישט געווען א קעניג, ענטפערט ער פאר שאול המלך, און ער זאגט אים אזוי, ער פארציילט אים א מעשה, די מעשה גייט אזוי. רועה היה עבדך לאביו, איך בין געווען א פאסטוכער פון מיין טאטן בצאן אין די שעף, ובא און ס'איז געקומען הארי ואת הדוב, ס'איז געקומען צוויי, א לייען, א לייב, און א בער, ונשא שה מהעדר, ער האט אוועקגענומען א שה פון איינע פון די שטאדע. איז דוד נאכגעגאנגען, דעמאלטס איז נאכנישט געווען קעניג, איז דוד נאכגעגאנגען און ער האט אים צעקלאפט און צעשלאגן, און ער האט מציל געווען פון זיין מויל דעם שה, דאס לעמעלע. יעצט למעשה איז געגאנגען די צוויי חיות, דער לייב מיטן בער, און זיי האבן זיך גענומען אויף דוד המלך, זיי האבן אים געוואלט הרג'נען, האט ער אים אנגעכאפט אין די בארד און ער האט אים צעפליקט און ער האט אים געהרג'עט, דוד המלך האט געהרג'עט סיי.

זאגט ער והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם, ער איז ביי מיר ווי איינער פון זיי, דער גליות איז ביי מיר גארנישט. יעצט, ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן ר' זלמן פון ווילנא, ער האט געשריבן אסאך זאכן פונעם ווילנער גאון, ער איז געווען א תלמיד פון ווילנער גאון, שרייבט ער, ער האט געשריבן אסאך דברי תורה אויך, שרייבט ער אז דער ווילנער גאון האט געזאגט אז ס'איז דא א מדרש אז דוד המלך האט געזען דעם נס וואס איז אים געשען אז די בער מיטן לייב האבן אים נישט געהארגעט, האט ער גענומען די צמר, די וואל פון דעם כבש, פונעם לעמעלע, און ער האט געמאכט א קלייד פון דעם, כדי זאל אייביג קענען געדענקען דעם נס וואס דער אייבערשטער האט מיט אים געמאכט. אזוי שטייט אין ספר תולדות אדם, דף ל"ו עמוד ב'. דאס שרייבט ר' זלמן פון ווילנא פון זיין רעבין פון דעם הייליגן ווילנער גאון. בקיצור. האט ער געוויזן פאר שאול המלך, ער זאגט, זעסט דעם קלייד וואס איך האב דא אן? דעם קלייד וואס דו זעסט וואס איך האב אן, דאס איז געמאכט דעמאלטס וועגן דעם נס פונעם דוב מיטן ארי. איז דאס איז קלאר אז מען לויבט דעם אייבערשטן, דעמאלטס גייט די זעלבע זאך נאכאמאל, מאכט דער אייבערשטער נאך ניסים. וועגן דעם אין די מגילה געפינען מיר אויכעט, ווען ס'איז געשען די עיקר נס איז געווען, מען האט געזאגט אויף מרדכי הצדיק אשר דיבר טוב על המלך, ער האט אייביג געווען ביזי זאגן גוטס אויפן הייליגן באשעפער, וועגן דעם איז געקומען נאך א נס, ווען מען האט געדארפט בענטשן און לויבן דעם אייבערשטן פאר ניסים איז ער אלץ געווען דאס גרייט צו טון, דאס הייסט אשר דיבר טוב על המלך. סאו, ס'קומט אזא צייט ווי פורים דארף יעדער איד אנהייבן צו טראכטן, וויפיל האט דיר דער אייבערשטער געגעבן? האט דיר געגעבן א ווייב? ער האט דיר געגעבן קינדערלעך, ער געט דיר פרנסה, יעדן טאג האסטו צו עסן, דאס הארץ ארבעט דיר ברוך השם, די לונגען ארבעטן דיר ברוך השם, ס'פעלט דיר ברוך השם גארנישט, ס'איז דא מיחוש'לעך דא און דארטן אבער נארמאל פעלט דיר דאך גארנישט, איז דארפסטו יעדן טאג לויבן דעם אייבערשטן פאר די אלע זאכן. און בפרט נאך אז ס'קומט אזא טאג ווי פורים, וואס דאס איז כ'האב ענק שוין געזאגט אזוי ווי ס'עט זיין ביי ימות המשיח, וואס מ'עט א גאנצן טאג טון גארנישט מער ווי לערנען סודות התורה און זיך מדבק זיין אין בורא כל עולמים מיט אהבה און מיט יראה, און מ'עט דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלעם, אזוי ווי כ'האב ענק שוין מסביר געווען אז משיח גייט אויסהערן יעדן איד און עט זיך אראפזעצן מיט זיין מגילה,

וועגן דעם ווען מען ליינט די מגילה און מען איז זיך מתבונן און מען זאגט אין עוד מלבדו, אלעס פירט דער אייבערשטער, געבט עס כח און חיזוק מען זאל קענען דורכטראגן די יסורים וואס מען האט, ווייל יעדער מענטש מיינט דאך אז ער איז א בן יחיד, נאר ער האט דעם פראבלעם און נאר ער האט דעם פראבלעם, יעדער גייט דורך אין זיינע זאכן פארשידענע זאכן, און וויאזוי דער בעל דבר ארבעט שוין אז ער מאכט דאך זאלסט אלץ פארשטיין ראנג עניוועי. ס'איז דא למשל אין בית שמש איז מען האלט אין איין מענה זיין קינדער, מען האט יעצט איינגעזעצט א רב דארטן, עס איז אזא חאזעריי דארטן אז ס'איז אנבעליוועבל, אבער זיי זאגן אז דעם טעם פארוואס ס'איז דא גרויסע פראבלעמען איז ווייסט פארוואס? ווייל מ'האט שטיינמאנ'ס מצבה געטאטשט. דאס איז וואס דער בעל דבר טוט כסדר, ער געט דיר אלע ענפערס נאר נישט דאס וואס איז אמת, ממילא איז עס אן ערנסטער פראבלעם. און מען דארף זעהן אז די מגילה מיט דעם הייליגן טאג פורים זאל אין דיר אריינברענגען אזוינפיל אמונה בהשם און בטחון אז דער אייבערשטער פארלאזט דיך נישט, און דאס וואס ס'דאכט זיך דיר אז ס'גייט דיר יעצט נישט אזוי גוט, דאס איז ממש נאר פאר דיין טובה. און אז מען וועט דאס טון, וועט מען ארויסהאבן דעם פורים ווי עס דארף צו זיין, און מען וועט זיך ארייננעמען דעם פורים, און אז מען וועט זיך ארייננעמען דעם פורים, וועט מען לעבן מיט א העכערע אמונה און א העכערע בטחון אין הייליגן באשעפער. און די זעלבע איז אויף די בחורים וואס האבן נעבעך נישט קיין שידוך נאך, און מיידלעך וואס האבן נישט קיין שידוך. זאלט זיך נישט צעברעכן, קוק אהער וויאזוי אלעס פירט דער אייבערשטער, און ער פירט עס אז ס'זאל זיין גוט פאר כלל ישראל. סאו צוברעכט זיך נישט. ס'וועט קומען בעסערע צייטן. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן די סכנה פון דעם טאג. קודם זאלט איר וויסן אז פאר פעדעפיליע, פאר טוהן די אלע מיעסע זאכן, איז די בעסטע זאך אזא צייט ווי פורים. פארוואס? קודם די קיע די מורא דעם זמן. דאס מיינט צו זאגן איז אזוי, דאס מיינט צו זאגן אז וואס איז געווען דער חטא פון עמלק? וואס האט עמלק מכשיל געווען אידן? ער האט געזען אז אידן זענען אזוי גרויס און אזוי הייליג און דער אייבישטער האט מיט זיי גערעדט און יעדער איינער האט געהערט ווי דער אייבישטער האט געזאגט אנכי לא יהיה לך קודם האט ער גענומען די ערשטע זאך צום פגם הברית ער האט געוואוסט אז טאמער וועט ער מכשיל זיין אידן מיטן פגם הברית דעמאלטס וועט ער זיי קענען אייננעמען זייער גרינג אשר קרך ער האט דאך מכשיל געווען מיט פגם הברית. יעצט ווערט געברענגט אין מגן אברהם אז איינער האט נישט געקענט הערן פרשת זכור איז זאל ער פראבירן אויסהערן די קריאה וואס מען ליינט פורים יעצט אלע פרעגן זיך א קשיא ס'איז דאך נישט ס'איז לא ראי זה כראי זה דארטן אין פרשת כי תצא שטייט אן אנדערע זאך און דא שטייט אין פרשת בשלח אן אנדערע זאך אין פרשת בשלח שטייט ויבא עמלק וילחם עם ישראל

מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. יעצט שטייט דא א שיינע פרשה מיט א מלחמה פון עמלק גראד נאכדעם ווען מ'איז ארויס געקומען פון פון מצרים ווען מ'האט געהאט די גרויסע ניסים פון קריעת ים סוף און אזוי ווייטער. יעצט רש"י זאגט דא אז וועגן דעם שטייט נאנט די פרשה פון עמלק מיט די פריעריגע פרשה. ווייל דארט האבן זיי געזאגט היש השם בקרבנו אם אין, האט דער אייבערשטער געזאגט חייכם איך שווער שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים לי ותדעו היכן אני, און דעמאלטס וועט עטס זעהן וואו איך בין. יעצט וואס איז טייטש כי יד על כס קה? איז דאס איז די פשט אז מען האט צוטיילט אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זכרו של עמלק, יד על כס, כס פעלט א אלף ס'איז א. כסא, און קה איז יוד קיי, ס'פעלט די וואו קיי, וואס דאס האט עמלק צו צושטערט, און ממילא האבן מיר אונז א פראבלעם מיט דאס צוריקלייגן. יעצט איז דא דא דריי דורות, שטייט דא און מלחמה לה' בעמלק מדור דור, זאגט רש י מדורו של משה לדורו של שאול, און משם לדורו של מרדכי, און משם לדורו של משיח. יעצט עמיר זעהן וואס ס'שטייט. אין פרשת כי תצא. וואס איז געווען דער חטא פון עמלק? מיט וואס האט ער אונז געוואלט מכשיל זיין? שטייט דא אין פרשת כי תצא, דאס איז קאפיטל כ ה פסוק י ז, שטייט זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, אשר קרך בדרך, זאגט רש י וואס טייטש אשר קרך לשון מקרה, דבר אחר לשון קרי וטומאה. שהיה מטמאן במשכב זכר. דאס איז עס. סאו, מען רעדט דא פון די עבירה וואס אונז טוהן מיר יעצט, און דא וויל מען בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אונז אויסלייזן, פארוואס און פאר ווען? ביסט דאך די זעלבע ווי דעמאלטס וואס איז געווען. אה, דאך ווען דו ביסט געווען דארט האט מען דיך ארויסגעקאפעט, ווייל ארץ ישראל נישט מחזיק קיין בעלי עבירות, און כל שכן נאך אז אים צוריק צו נעמען, ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך. אמאל האט א מענטש צו טוהן מיט א פרוי, זיי שלאגן זיך ארום, גט'ן עט ער זי נישט וועלן, טאמער האט ער זי אבער שוין גע'גט, גייט ער זי נישט אזוי גרינג צוריק נעמען. איז דאס דארף מען וויסן. יעצט דער עמלק שטייט היושב בארץ הנגב. עמלק איז געזעסן אין נגב. און ער איז געקומען א לאנגען וועג ביז רפידים וואס דאס אויפן אנדערן עק. פארוואס? ווייל ער האט געוואלט מלחמה האלטן מיט די אידן. אזוי שטייט ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. יעצט די גמרא ברענגט תניא, דאס אין סנהדרין דף כ עמוד ב', תניא רבי יוסי אומר שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל, דריי מצוות האט דער אייבישטער אונז געהייסן ווען זעמער אריינגעקומען אויף ארץ ישראל, די ערשטע איז להעמיד להם מלך, דאס צווייטע איז להכרית זרעו של עמלק, די דריטע איז ולבנות להם בית הבחירה, מען זאל בויען דעם בית המקדש, דער אייבערשטער האט געוואלט בויען דעם בית המקדש, דאס איז די הפטורה וואס מען זאגט אין שבת זכור, שוין, זאגט די גמרא, איך ווייס נישט וועלכע ס'איז פריער, כשהוא אומר כי יד על כס קה מלחמה להשם בעמלק, הווי אומר להעמיד להם מלך תחילה, דאס איז געווען די ערשטע זאך, ואין כסא אלא מלך, שנאמר וישב שלמה כסא השם למלך, בקיצור, און וואס הייסט תמחה, תמחה איז אזוי ווי. כמו שמוחים את הכתב, אזוי מען מעקט אויס א כתב ולא נותר שום סימן, כן אזוי אויך תמחה כל מה שיש בו כדי להזכיר את עמלק, ווי ס'איז נאר דא צו דערמאנען עמלק, וועגן דעם שטייט אויך, דער אייבערשטער האט געהייסן שמואל'ן אז ער זאל באפעלן שאול'ן, דאס איז אין שמואל א' קאפיטל ט ו פסוק ב' און ג', כה אמר ה' צבקות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אשר. שם לוי בדרך ביי לא עשה ממצרים אטו לייך די כיסת עמלק וחרמתם את כל אנשי לוי ולא סכמו לעולם המעשה מאיש עד אישה מעולל ועד יונק משור ועד צי מגמל ועד חמור לא תשכח איז למעשה דארף מען וויסן אויב אונז זעמער נישט אויפהערן אונזערע משכב זכור ניקס. האמיר גאר שוואכע טשענסעס אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן. אונז מוז מיר דאס פארשטיין, לאמיר לעבן ריאליסטיש. איז די שווערסטע עבירה, די הארבסטע עבירה איז ביים אייבערשטן משכב זכר, און ביי דעם איז ביי אונז געווען ממש א מותר לכתחילה, און ס'איז נאך אלץ א מותר לכתחילה, דאס ווענדט זיך ווי ביי וועם. איז דאס איז דער ענין פון פרשת זכור, און דאס איז דער ענין וואס מען ליינט דארטן אין די הפטורה מיט שאול המלך, און דאס איז דער ענין וואס אונז דארפן זיך צוגרייטן יעצט, אונז זאל מיר ארויסנעמען דעם עמלק פון אונז. יעדער האט אן עמלק. און וואס איז באמת עמלק? משכב זכר. אבער באמת. אבער באמת אלע מידות רעות וואס א מענטש האט, אלע שלעכטע מידות, דאס הייסט עמלק. יעדער מענטש האט אן אנדערן עמלק. מיינע נסיונות לאכט אן אנדערע. פון אן אנדערנס נסיונות לאך איך. יעדער האט אין זיך דעם עמלק. און דער עמלק איז דאס וואס איז דיר די שווערסטע, דאס איז די תמחה זייט. הייב אן צו הארעווען אויף דעם. יעצט פארוואס שטייט צו משכב זכר? קענסט זאגן ווייל מ'איז מכשיל איינעם מיט משכב זכר קומט ער שוין נישט צוריק. ס'מורא'דיג שווער ער זאל צוריק קומען ממילא דאס איז דער חטא פון אלע חטאים און דאס דארף מען זייער וואטשן. יעצט ס'פארשטייט זיך אליינס אז אויב מ'האט אונז געשיקט אין גלות וועגן דעם פגם הברית וועגן משכב זכר, נו, ביז לאנג צו מען דאס נישט פאררעכטן וועט גארנישט געשען, דער אייבערשטער גייט אונז נישט סתם אזוי אויסלייזן פאר די פאן אוו איט, ווייל ער האט דאך אונז געשיקט אין גלות מען זאל עפעס אקאמפלישן, און דאס דארף מען וויסן. יעצט, עס קומט אזא יום טוב ווי פורים איז די וויכטיגסטע זאך וואס א מענטש דארף וויסן, די וויכטיגסטע זאך, קודם כל היינט די יאר איז נאך ארגער פון אלע יארן ווייל ס'איז שוין דא אין אסאך סטעיטס וואו ס'איז ליגעל צו פארקויפן מאריוואנע, און אין באסטן איז עס ליגעל און זייער אסאך נאנטע פלעצער, און דער עולם האט קארס און מען פארט, און טאמער וועט מען זיך אונז נישט נעמען אין די הענט אריין און אפשטעלן די זאכן, ווער ווייסט וואו אונזערע קינדער גייען אנקומען חלילה, און ווער ווייסט וואו דיין מאן גייט אנקומען, דו מיינסט דיין מאן איז אימיון צו דעם? און ווער ווייסט וואו די פרוי וועט אנקומען? עספעשעלי אין פורים איז דא א זאך וואס מדארף טרינקען וויין? מדארף נישט, מקען טרינקען גרעיפ דזשוס, נאר די גמרא זאגט חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי, איז למעשה איז אזוי אז טאמער גייט מען און מען הייבט אן צו זיך אריינלאזן אין די געטרינקעכצער איז עס די גרעסטער חרבן וואס איז דא, פאר בחורים איז עס א מוראדיגער חרבן ווייל וואס געשעט איז מיט בחורים זיי פארן מיט די טראקס מיט די באסעס ברוך השם, איך האב אלע יארן אנגעקאלט די ישיבות און איך האב זיי געזאגט זאלט וויסן אז מ'וועט מטמא זיין א בחור אויפן באס וועל איך גיין צום די עי און כ'ל זאגן וואס איז געשען. די ישיבות האבן זיך גענומען אין די הענט אריין און זיי האבן געזען אז ס'טויגט טאקע נישט. חוץ דעם וואס טוט דער בחור מיט דעם געלט? דער בחור קויפט דראגס. היינט אמאל האט מען עס נישט געקענט קויפן ליגעל האט מען נישט אזוי מורא געהאט, היינט קען מען עס קויפן ליגעל. מען נעמט א בחור, מען רייצט אים אן וואס דאס איז געלט. נאכדעם איז אזוי, די חברה פארן אן השגחה, יעדעס יאר קאלן מיך אן אפאר בחורים, מען האט מיט זיי געמאכט משכב זכר, פרעג איך איהם פארוואס האסטו דיך געלאזט, זאגט ער איך בין געווען אזוי שיכור כ'האב נישט געוויסט, נאכדעם ווען איך בין אהיים געקומען ס'האט מיך וויי געטוהן די מחילה, האב איך ערשט אנגעהויבן צו זעהן ווי ס'בליט און ס'איז אינגאנצן צו צוריסן, און דאס איז וואס געשעהט אויף די באסעס. ס'איז א גרויסער באס, אין די פראנט זיצן אפ צוויי בחורים אינמיטן אין די בעק, און זיי קומען אריין צו גבירים, און זיי נעמען גרויס געלט, און נאכדעם האבן זיי פאר דראגס, איך זאג דאס יעדעס יאר איך זאג נאכאמאל, יעדער גביר וואס ס'געט געלט פאר די אלע וואס זיי קומען מיט די באסעס, איז עובר אויף לפני עיוור לא תתן מכשול, דו הרג'עסט אוועק א קינד. נאכדעם איז דא וואס קומען אריין בחורים צו געוויסע מענטשן, און די מענטשן מיינען ס'א חכמה צו זען יענעם שיכור, היז סאו קיוט, ער איז שיכור, ווייסט אז דער בחור דארף אהיים גיין אויכעט, ווייסט ער קען געהארגעט ווערן אהיים גייענדיג, ווייסט ער קען אראפפאלן אויף די סטריט און כאפן א שאס אין קאפ און בלייבן קריפלד פאר לייף, מיט וואס א רעכט האסטו דאס צו געבן פאר א מיינער אלקאהאל, און אפילו ווען ער איז שוין נישט קיין מיינער. איך ארבעט שוין יארן אויף דעם מיט די גאווערמענט און וואן דעי וועט זיין א שיכור און די הצלה וועט עס נישט קענען באהאלטן און עס וועט ארויסקומען אז ער איז שיכור געווארן דארט און דארט און מ'עט נאכגיין נאך יעדן. יו נאט געטינג אוועי וויט דיס גארבידזש עני מאר ביקאוז אונז האב מיר צופיל געלאזט אז מען זאל טו געט אוועי וויט און איט דזשאסט דידנט ווארק אוט גוט האט מען א סטינקינג קאמיוניטי מיט אלל די ווארסט טינגס דעט דער איז איז ממילא בעט איך דעם עולם דאונט בי ע פארט אוו איט. נאכדעם קומען די ראש ישיבות און מען לייגט אן מען מוז אריינברענגען אזויפיל טויזענט דאלער, דו האסט נישט קיין שום רעכט אנצולייגן, געדענק איך בין געווען א בחור אין סאטמארע ישיבה און ס'איז געווען אסאך בחורים וואס האט זיי געשטערט, זיי האבן נישט געקענט לערנען, עס פלעגט קומען ארץ ישראל'דיגע, מען האט זיך אנגעלייגט אויף זיי, איך פלעג זיי אלץ זאגן ווען אן ארץ ישראל'דיגער. וויל זיך אויף דיר אנלייגן זאלסט אים זאגן אזוי, אהובי ידידי, דו ווייסט איך בין נאך א בחור, און דו ווייסט אז איך זוך א שידוך, און דו ווייסט אז דו קענסט מיר העלפן, סאו פונקט ווי דו ווילסט איך זאל דיר העלפן שאפן געלט, אפשר טוסטו מיר א טובה און העלפסט מיר שאפן א שידוך, זאגט ער, דאס וועט ער דיר נישט טון, פארשטייסט, ווייל ער האלט פון דיר אזוי ווי א שמאטע. קען באשטיין, קום אין דעם בחור, נעם געלט, גייט צאמקלויבן. איין טאג איז ער רבי נתן יוסף אריין צום רעבן צום דברי יואל, און האט אים געזאגט, רבי, ס'איז דא בחורים וואס זענען שולדיג היינט צוואנציג און דרייסיג טויזנט דאלער צדקה, די ארץ ישראל'דיגע קומען דא און זיי לייגן זיך אן, מען קען נישט פון זיי פטור ווערן. האט דער הייליגער רבי געזאגט, יעדער נדר גייט על דעת הרב. אזוי האט די רבי אים געזאגט, קענסטו זאגן אין מיין נאמען אז אלע נדרים איז מותר לך מותר לך מותר לך ביסט נישט שולדיג קיינעם א גראש, ווייל ס'האט ממש געשטערט שוין פון לערנען, מ'האט נישט געקענט, און די חברה דו ווייסט די ארץ ישראל'דיגע זענען אזעלכע, זיי לייגן זיך אן אויף דיר יו אר סטאק און דו קענסט גארנישט טון, יו אר סטאק וויט דעם פאר לייף. האט די רבי געזאגט איך בין אלע נדרים בין איך מתיר, און די רבי האט נאך מער געזאגט פאר ר' נתן יוסף, איך בין עס מתיר מכאן ולהבא אויך. מיט אנדערע ווערטער, א פינף יאר ארום וועט איינער קומען אין מיין ישיבה און וועט זאגן פאר א בחור איך וויל זאלסט מיר העלפן גיין נאך געלט, און ער וועט צוזאגן א נדר, איך בין עס אים מתיר פון מכאן ולהבא אויך. ער דארף קיינמאל דאס נישט באצאלן. ווען דער איד האט זיך ארויסגערוקט פון די ישיבה צו פון בית מדרש, האט ער מיט דעם איד מער גארנישט, ער קען אים נישט. ער האט אים צוגעזאגט, דער רבי האט עס מבטל געווען, על דעת הרב גייט יעדער נדר. און דאס זאל יעדער וויסן, לאזטס ענק נישט פון די אלע חברה, ווען ס'איז געווען בחורים וואס איז שולדיג געווען צוואנציג טויזענט דאלער צדקה, צוואנציג טויזענט דאלער, נו פון ווי זאל א בחור נעמען די צדקה, איז במילא זאלט עטס ענק נישט לאזן פון די משוגעים, און עטס זאלטס וויסן איין זאך, עטס זענטס נישט שולדיג קיינעם גארנישט, און עטס טארטס אפילו נישט מאכן קיין נדר ווייל עטס האטס נישט פון ווי. צו גיין מאכן א נדר און דו האסט נישט, טארסטו נישט. און וואס געשעט אויב וועסט נישט קענען גיין נאך געלט? און וואס געשעט אז וועסט נישט געבן? קענסט געבן פון דיין טאש קענסטו געבן אויב דו האסט, און וועגן דעם ווען ס'פלעגט קומען אן ארץ ישראל'דיגער איד שנארן ביי אונז נאך געלט, האב איך יעדן געזאגט דא האסטו א דאלער, ס'איז דיר גוט איז גוט, און אז נישט לאז עס אויך דא. ווארום פלעגט מען זיך דערשרעקן, אז דו וועסט נישט געבן, אז דו וועסט נישט געבן, ארץ ישראל'דיגע האבן בכלל אין דעם א גבורה יענעם צו סטראשען. שטעל דיר פאר, אונז האמיר דא א מיידל, און זי האט געפראבירט ארויסצוהעלפן ביי א רב אין שטוב אביסל צו מאכן ארדענונג, איז געגאנגען דער רב, כ'האב עס שוין געהאט פאריגע וואך אויפן האטליין, איז געגאנגען דער רב, הערט וואס ער האט געטון, ער האט איר געזאגט, דו ווייסט, דו ביסט אזא שיין מיידל, זיבעצן יאר אלט, א סוויטהארט, איך זעה דיך אבער אן א קאפ, עס זעהט אויס אז דיר איז נגזר געווארן מיתה מן השמים. איז געגאנגען די מיידל און האט געפרעגט נו וואס קען איך טוהן רבי וואס ס'העלפט אויף דעם עפעס צו טוהן זאגט ער יא וועסט קומען וואוינען מיט מיר לויט שטעל דיך פאר ער איז א ראש ישיבה מיט א רב אין א שול לויט ווי ס'קומט קוקט זיך אויס לויט ווי כ'האב געליינט די מעשה האט ער איר געשיקט אין מקווה און נישט געווען סתם א חזיר ער זאל זי בועל זיין אזוי ניין ער האט איר געשיקט אין מקווה קענסט זיך דאס פארשטעלן און זי האט געמיינט אז זי גייט דא געהאלפן ווערן איז קודם כל. האט ער איר געטראפן אין א סטעיר קעיס, און ער האט מיט איר געטון כל דבר אסור, און ער האט איר מורא'דיג וויי געטון, ווייל קודם האט זי דאך מסתם געהאט בתולים, און פארשטייסט ווען דער חזיר ס'צערירט זיך אים די מעשה, הי דאזענט קעיר אבאוט עניטינג, און הי מעיד האר אין פעין, זי איז געווען מורא'דיג אין פעין נאך אזא בעילה, און חוץ פון דעם ער איז שוין אן אלטער איד פון זעכציג פינף און זעכציג, ער האט שוין א גרויסע מעשה, און ביי אירן האב איך געווען א קליין לעכעלע, וואס מיין קיינער האט נאך נישט געוואוינט מיט איר, און הי דידנט קעיר. בקיצור, ער האט איר אויך באשטעלט אז זי זאל קומען צו אים אין בעדרום ווען די ווייב איז נישט דארט געווען, ער האט געמאכט מיט איר פירעם, און דאס איז א מורא'דיגער חטא וואס מען טוט, מען נעמט אינגע קינדער, מען זאגט צו ליגן, אנבעליוועבל, און דאס דארף מען זייער שטארק וואטשן, מענטשן קומען, איך זאג דיר צו וועסט א חתן ווערן אויב דו וועסט מיר געבן צען טויזנט, צוואנציג טויזנט, העי, איך וויל דיך עפעס פרעגן, דעם בחור וואס דו מאכסט משוגע,

און מען וואוינט דערין צען צוואנציג יאר, און מען מאכט חתונה קינדער און ס'פעלט קיינעם גארנישט, קומען זיי אן, זיי מוזן האבן אייגענע דירות, ווער ביסטו, וואס ביסטו, וואס, ווי קען דער בחור דעם איד, וואס ביקאז סאטמאר רבי האט געהאט א ישיבה, און דארטן איז מען זיך צוזאמען געקומען, מיינט עס אז דער בחור איז דיר עפעס שולדיג ווייל דו זעסט אים אין די ישיבה? און נאכדעם מען זאגט פאר קלענערע קינדער מוזט ברענגען הונדערט דאלער און די אלע זאכן, איך בעט יעדן טאטן דארף דאס אונטערברענגען. וויאזוי? יעדער זאל גיין פאר א סטרייק, די רבי'ס זאגן יעדער זאל אריינברענגען הונדערט דאלער, און טאמער קיינער וועט נישט אריינברענגען, דעמאלטס איז די מערכה אָווער מיט, ווייל ווילאנג די מנהלים זעען אז דו ביסט די בהמה טרייט ער פון דיר אויסצוסאקן אלעס, די מינוט דו געסט אים א זאג איך האלט נישט דערביי, איך צאל מיין שכר לימוד און איך בין נישט אינטערעסירט אז מיין זון זאל זיך דרייען מיט געלט, דען יו סטאפד הים. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא אסאך אלמנות, מיר האט דערציילט אן אלמנה אז ס'איז געקומען אן ארץ ישראל'דיגע און האט ארויסגענומען א מעסער צו איר, אז דו געסט מיר נישט אזויפיל און אזויפיל וועל איך שטעכן. די אלמנה איז אבער זייער א רייכע אלמנה, און געס וואט? זי האט א באטן. זי האט א באטן נישט וועגן דעם, זי האט א באטן ווייל זי איז עלטער, און טאמער חלילה פאלט זי צוזאם, זאלן די קינדער קומען. בקיצור, די קינדער זענען גראד אנגעקומען, און יענער איז אנטלאפן דערווייל, דער ארץ ישראל'דיגער, אבער זיי זעען אים אויף די ווידיאו. איך האב זיי געשריגן, זייטס נישט מוחל דעם מענטש, זעצטס אים איין. האבן זיי מורא, ווייס איך, עטס קענטס זיך די אלע זאכן, וויל נישט מיט אהער מיט אהין, אבער על כל פנים ביי די אלמנה האט ער גארנישט באקומען, און די זעלבע דארפט עטס וויסן קלאר, איט קען העפן טו עניבאדי, ס'מוז נישט זיין אז זיי נעמען ארויס א גאן אויף אן אלמנה אדער א מעסער, זיי טוען די ארגסטע זאכן וואס איז דא, איז במילא דארף מען נישט אריינלאזן קיינעם אין שטוב, ס'איז דא ווידיאוס וואס מ'קען זעהן וויאזוי די חברה ארבעטן, ס'א פרוי קומט מיט א גרויסן בוק, כ'ווייס זי האט אזא בוק וואס זי גייט עפעס פארשרייבן דארט, אזוי ווי לאמיר זאגן א יו פי עס אדער וואטעווער, און די מינוט מען עפענט די טיר קומט א שווארצער פון די זייט ער נעמט א גאן און ער זאגט דאס איז א האלד אפ, דאס איז א גאנצע טיעם דאס, און במילא יו שוד נאט אפען די דאר פאר עניבאדי, ס'קומט יעצט א יום טוב וואס מ'שיכור'ט, ס'איז דא היימישע שיכורים, רוצחים, זיי קענען דיך הרג'נען אויכעט. דעריקער דאס איז וועגן דעם וויל איך אז יעדער איינער זאל מאכן זיכער אז דיין טיר איז צוגעמאכט, הארמאטיש צוגעמאכט, און איינמאל האסט עס צוגעמאכט זאלסט עס נישט עפענען נאר דורכן קוקער, דזשאסט ביקאוז מענטשן דרייען זיך אריין און ארויס, דאזענט מעיק יו פיעל מאטש סעיפער, דאס זאלסטו אייביג געדענקען, מענטשן מיינען ווייל עס קומען אנדערע אויך, יו אר נאט סעיפער ביקאוז דער איז אדער פיפעל קאמינג, סאו פליז טריי טו אנדערסטענד דעט, און אויסער דעם אזוי ווי יעדער איינער פארשטעלט זיך דאך. איף סאמבאדי שוד דו סאמטינג טו יו, אר רעיפ א טשיילד אף יורס, וועסטו קיינמאל נישט וויסן ווער דאס איז געווען, ער האט דאך אנגעטון א מאסק. די בעסטע צייט אז די חזירים זאלן זיך צוצולאזן, ווייל פארשטייסט דאך אליינס פארוואס, קאוז דער איז נאו קאנטראל, מיט די כאפערס און מי וואזנט מי בבבבבב אזעלכע מעשיות. יו העוו טו בי ווערי קערפול אין וואטעווער יו דו, ס'איז די בעסטע. און די גרעסטע טאג פון יאר פאר אידן. און אזוי ווי גרויס עס איז. אזוי די לאידך די היפך אויכעט. דער סמך מם טאנצט ארום אין אזא טאג, ער לאזט זיך. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן אז מען דארף וואטשן וויאזוי די קינדער טוען זיך אן. זיי טוען זיך אן ווי פאליס, ווי גענגסטערס, ווי געוויסע זאכן. איך האלט אז די אלע זאכן טאר מען נישט צולאזן ווייל ס'פארלירט דעם. ערליכקייט און דעם חן פון אידישקייט. שטעל דיר פאר, א בחור וואקט ארום מיט א גאן, עס איז נישט קיין עכטע גאן, אבער וואס לערנט זיך דער בחור אויס, וואסערע מעסעדזש באקומט ער, וואס איז דער הייליגסטער טאג פון יאר, אז ער זאל ארום וואקן מיט א גאן? און ס'איז אויכעט זייער נישט גוט אז מ'טוט זיך אן, יונגלעך טוען אן מיידלישע קליידער, און מיידלעך טוען אן יונגלישע קליידער, ווייל, עטס זאלטס נישט פארגעסן איין זאך, עט די ענד אוו די דעי, וואוין מיר אונז אין א דזשאנגל. און ממילא זינט וואוימער אין א דזשאנגל זעמער אויף גרויסע צרות און מ'דארף זייער וואטשן פון די קינדער, יעצט ס'דא אזא זאך אז די קינדער גייען צום מלמד, גייען צום מלמד, וואס געשעהט ביים מלמד? מלמד נעמט זיי שיין אויף, יעצט איך מוז ענק מסביר זיין וויפיל איך טראסט א מלמד ווייסט איר, זיי זענען נואפים זענען א באנטש אוו סעקס מאראנס, איך טראסט זיי גארנישט, און ס'איז נישט דא קיין שום ריזן זאלסט לאזן דיין זון גיין צום מלמד, ווייל יעצט מעג ער דאך טון ווייל קלאמפערשט גייט ער שרייען ער איז שיכור. יעצט אויב דיין זון וויל טראגן פארן מלמד אביסל שלחמנות זאלסטו מיטגיין? זאלסט אנברענגען דיין טאג מיט פראטעקטן די קינדער, לאז נישט קיינעם אליין. יעצט, כ'האב עס שוין געזאגט אסאך מאל און איך גיי עס ענק זאגן נאכאמאל, פונקט ווי א מאן האט א יצר הרע, ער האט א פיפיק און ער וויל עס שטופן יעדן, איז דא פרויען וואס זענען לעסביענס, זיי האבן די זעלבע קראנקהייט, זענען א נקבה, זיי האבן נישט מיט וואס צו שטופן אבער זיי ווילן שטופן, ווייל אין סעקס איז אויך דא האגינג, קיסינג, פילינג, און די חברה זענען זייער אינטו אלל דיס, זיי הייסן לעסביען, זיי האבן א נאמען אפילו, זיי האבן זיך ערווארבן א נאמען, איז במילא דארף מען וויסן, יו העוו טו בי ווערי קערפול, אפילו דו שיקסט דיין טאכטער צו א פרויען טיטשער, מיינסטו שוין אז ס'איז אלעס אין ארדענונג? נאופ, דעי'ל העוו א לאנג וועי טו גאו, און. דעס טוט גאר א גרויסע און א הייליגע זאך אז מען זאל אפהיטן די קינדער, איך האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך, ס'איז דא די וואך מלכי לייפער פארט צוריק אויף אוסטראליע באקומען איך ווייס נישט וויפיל זי וועט באקומען אבער מען רעדט פון זעכציג יאר אזויפיל פרעסט די דיסטריקט אטורני אין אוסטראליע איז

פעדעפיליע איז אינסעסט. אינסעסט מיינט אזוי, דיין שוואגער, דיין פעטער, דיין קאזין, דיין מומע, וואס זאלן גיין כאפן א יונגל אין די גאסן אים אריינברענגען אין הויז איז אביסל א שווערע זאך, אבער טאמער האט מען אין די משפחה איינעם, איז דער חזר חזר'ט ארום מיט יעדן איינעם. איך האב יעצט אויכעט א פאל וואס אונז ארבעט מיר זייער שווער מען זאל אויפפיקן, ס'איז א מלמד, ער איז געווען א מלמד, און ער האט געטאטשט זיין אייגענעם נעפיו, די בעסטע זאך, ווייל דער טאטע וועט נישט גלייבן און מ'זאגט מאך א שווייג דו פארברענסט א משפחה און פארטיג, און יענער איז אינגאנצן נעבעך אראפ פון וועג און ער וויל צוריק קומען, ער הערט מיין האטליין, ער וויל, און איך האב געזאגט כ'וועל דיר העלפן, כ'וועל דיר אפילו העלפן איינזעצן דיין פעטער, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, אונז זעמיר היר פאר דעס. סאו וואו איז דען דא נאך אזא גוטע געלעגנהייט אין אזא צייט ווען ס'איז פורים? און מיט שרייען ס'איז נישט אמת, און מיט זאגן ס'איז נישט קיינמאל נישט געווען, און נאכדעם וועט מען שרייען אז הייסט אז ער האט גאר נאך געוואלט, די קליינטשיגער די קליינטשיגער אינגעל האט גאר נאך געוואלט, און די אלע באלאוניס קענען מיר דאך אונז, סאו פארוואס זאל מען זיך אונז אריינלאזן אין אזאלכע פראבלעמען? יעצט מען נעמט קליינע קינדערלעך, יונגע יונגעלעך און יונגע מיידעלעך, און מען שיקט זיי ארום, זיי זאלן גיין פארטיילן די שלחמאנעסער דעם צו יענעם, צו א יאכנע, צו א טאנטע, צו א שמאנטע, רבותי דאונט דו איט, ס'דא א שיעור וויפיל מ'דארף געבן שלחמנות, ס'דא אין שלחן ערוך, ווען דו געסט מער פון דעם שיעור איז עס נישט א גרויסע מצוה, ווייל ס'איז פארבינדן מיט גילוי עריות, און אפילו דער שיעור אליינס איז היינט אויך שוין פארבינדן מיט גילוי עריות, איז במילא לאז דיך אפ פון די מצוה, אויב דו ווילסט דווקא מקיים זיין די מצוה גיי אליינס, שיק נישט די קינדער. מאך נישט קיין פופציג שלחמנות'ער און גיי אליין, גיי צו צוויי אירע און געב זיי דארטן וואס מען דארף געבן על פי שולחן ערוך און א גוטן טאג, דאונט סענד יור טשילדרען אין א לייענס דען, זיי גייען געהארגעט ווערן דארט, וועסט עס ערשט וויסן יארן שפעטער. איז דא א מעשה אזוי, א טאטע האט געהאט צען קינדער, און ער האט זיי אלע געגעבן צו נאך די סעודה פון שבת דארף מען דאך ברענגען מים אחרונים, איז געט זיך א רוף אן איינער פון די קינדער, אזוי ווי צו ברענגען מים אחרונים פארן טאטן איז דאך אזא גרויסע מצוה, האט ער געזאגט לאמיר עס פארקויפן צווישן די קינדער ווער ס'גייט ברענגען דעם טאטן די מים אחרונים, שוין, א מורא'דיגע עצה, קיצור, ער זאגט, צען די מצוות, צוואנציג די מצוות, הונדערט די מצוות, הונדערט פופציג, צוויי הונדערט די מצוה, שוין, פארקויפט, אויף צוויי הונדערט. דאלער האט דער די זכי' צו ברענגען פארן טאטן די מים אחרונים, נאכדעם געט ער זיך א רוף אן, טאטע אזוי ווי איך האב עס געקויפט געב איך עס דיר איבער מיטן גאנצן הארץ זיי מוחל, גיי נעם דיר אליינס די מים אחרונים, כ'בין דיך מכבד, ווייסט? איך זאג אייביג די זעלבע, ווילסט טון מצוות שיק נישט דיינע קינדער, אדער קענסט אליין זאלסט עס טון. און טאמער נישט, העי, ווי שטייט אז דו מוזט שיקן פאר יעדן? בכלל איז מורא'דיג וויכטיג מען זאל נישט שיקן צופיל שלחמנות'ער, ווייל ס'קומט שוין באלד פסח, מען ווארפט אלעס ארויס, ס'גייט אלעס לאיבוד, און נאכדעם איז עס אויכעט מורא'דיג וויכטיג אז מען לערנט אויס די קינדער מידת הצמצום, טאקע א גרויסע מצוה, אבער נישט יעדער קען עס עפארדן, ס'דא טאטעס וואס האבן צען קינדער און פופצען קינדער און זיי האבן שוין חתונה געמאכט און זיי האבן שוין אייניקלעך, און יעדער קומט זיך אנלייגן אויפן טאטן, פארגעס נישט דיין טאטע האט דעם זעלבן דזשאב ווי ער האט געהאט פאר דרייסיג יאר צוריק. און דא האט ער קיין עין הרע, ועתה הייתי לשני מחנות, קיין עין הרע. סאו די אלע זאכן דארף מען נעמען אין קאנסידערעישן. נאכדעם דארף מען וויסן נאך זייער א וויכטיגע זאך. פרויען זאלן נישט אראפגיין נישט צו קריאת התורה שבת, און זאלן אויך נישט אראפגיין פורים צו קריאת התורה. זיי קומען, זיי פושן זיך, פוש דיך נישט. ט א פרוי איז מחויב לוחם זיין אין עמלק צו נישט איז א מחלוקת אין די ראשונים ווייל ס'איז דא וואס זיי האלטן אז ס'איז נישט קיין דרך אז א פרוי זאל גיין מלחמה האלטן אז דו גייסט מאכן די מלחמה ביסט דאך אזוי ווי אין ארץ ישראל מען נעמט פרויען אין מיליטער ווער זאגט אז דו ביסט מחויב בכלל ביסט אינגאנצן נישט מחויב על פי תורה אליין ס'איז דא ראשונים וואס זיי האלטן אז יא אבער געדענק איין זאך אויב דו דארפסט איבערלאזן די קינדער אליינס אינדערהיים איז עס אסור באיסור גמור אזוי ווי גילוי עריות ווייל שטעל דיר פאר דיין מאן זיצט אין שול דו לויפסט אראפ כאפן דארטן ויבא עמלק, און וואס געשעהט צום סוף פון די אלע גרויסע גליקן? איך וויל זאגן וואס עס געשעהט, קומט אריין א חזר האלב שיכור נעמט דיין קינד טאטשט אים אן ווי מען טאר נישט, אונז האמיר קאמפלעינס יעדעס יאר נאך פורים. דאס איז די גוטסקייט פון א האטליין, ווייל אזוי מיינט עטס אז איך זיץ און איך פאנטאזיר און איך האב נישט וואס צו טון מיטן גוטן טאג, ניין ניין ניין קינדערלעך איך באקום טעלעפאנים, די מצב איז שרעקליך וואס ס'גייט פאר. און ממילא איז עס אן אומגליק, יעצט איז דא זייער אסאך אידן וואס די אידן האבן נישט ווי צו עסן, רופט מען זיי אהיים, דו טארסט עס נישט טון, דו טארסט נישט אהיים רופן א פרעמדן מענטש צו דיר אין שטוב עסן, און אוודאי נישט ער זאל בלייבן דארט שלאפן, ער זאל גיין אין גראסערי סטאר און ער זאל קויפן קענד גודס און פארטיג, דעטס אלל, איך זיץ דא פאר א מקווה זיץ איך שוין דא חדשים און חדשים, כ'בין שוין געווען אין פענעמא און איך פאר שוין נאכאמאל, כ'האב יעצט איבערגעגעבן מיין דירה פאר איינעם וואס דער רב מאכט עפעס א שמחה, קומט יענער אריין. זעט ער אז ס'איז נישט דא קיין קיין סטאוו צו קאכן טשולנט, זאג איך אים אוודאי נישט עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, חוץ דעם אז ס'וועט ברענען פֿיר און צוואַנציק שעה, די אלע פראבלעמען וואס איז געשעהן מיט די מיט די האט פלעיטס איז געשעהן מיט ארץ ישראל'דיגע פראדאקטס, ווייל זיי האבן נישט אזוי אטאמאטיש אז ס'זאל זיך אויסלעשן ווען ס'ווערט אווערהיטעד, זאג איך איך ברויך דאס נישט האבן, פרעגט ער וואס איז מיט חמין מיט עה, שבת שבת דארף מען דאך עסן חמין, זאג איך אים לאמיר דעם מסביר זיין, דאס וואס שטייט אין שולחן ערוך אז טאמער איינער עסט נישט קיין טשולנט דארף מען צריכין. צריכים בדיקה אחריו איז ווען ער קען עס באווייזן, ער וויל עס נאר נישט באווייזן ווייל ער האלט אז דאס איז אז עס לא תבערו אש מיינט אז עס טאר נישט ברענען קיין שום פייער, איך אבער איך בין נישט אזוי, איך גיי אין בעסמעדריש שבת אינדערפרי און מ'געט פיינע הייסע קאווע, דאס איז דער זעלבער חמין ס'איז נאר נישט קיין בונדל, איך הרג'ע נאר נישט מיט יעדן בונדל צוויי ציוניסטן ווייל ס'איז א ליקוט, אבער איך בין עפעס נישט מודה אז עס טאר נישט ברענען אין א אידיש הויז א פייער לא תבערו אש. יענער ביסט גערעכט א נעווער תורה באט דארף דאך וויסן יעדע זאך איר זאגט דאך רבי עקיבא עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות מוצאי שבת איז דא דא צו קויפן אזאלעכע קענס פון א קאמפעני וואס זיי האבן בונדלעך מיט אלעם לייג איך עס ווארעם און איך עס לכבוד שבת קודש עניוועי די זעלבע זאלט עס וויסן ס'איז דא זאכן וואס מ'קען זיך נישט נאכגעבן און מ'דארף זייער וואטשן אויב מ'געט זיך נאך און ס'קומט א איד פון די פרעמד. דו האסט אים נישט דאס רעכט אריינצונעמען צו דיר אין שטוב. מ'האט יעצט געכאפט אויכעט איינער א פעדעפייל, א געהעריגע פעדעפייל. איז געגאנגען מאיר סיוואלד פון דזשעי סי דאבעליו די אותיות שטייען פאר דזשואיש קאמיוניטי וואטש. און ער האט אים מפרסם געווען, האט מען דאך אים ארויסגעווארפן פון אלע שולן, סוט ער יעצט די ארגענעזעישן ווייל ער טענה'ט מ'האט עס נישט געטארט מפרסם זיין. ס'איז א דזשאוק, און איצט טאר מען נאכנישט מפרסם זיין דעם חזיר אויך נישט, ווייל ער טענה'ט אז אויב ער איז געזעסן אין דזשעיל איך ווייס נישט וויפיל יאר, האט ער שוין אפגעקומען דעם עונש. נישט דא דא קיין אפקומען קיין עונש, לאז דיך אפ, ביסט געווען אין דזשעיל ווייל מען קען דיך נישט טראסטן אין סאסייעטי, דיין עונש גייסטו נאך באקומען פונעם אייבערשטן און נאך אויף די וועלט אויך. ווייל מען זאל קיינעם נישט אריינלאזן אין שטוב, נאבאדי, ספעשעלי נאט טו סליפ אווער, דאס איז דער גרעסטער חורבן וואס מען קען טון. מען קען נישט טון קיין גרעסערע חורבן פון דעם. און נאכדעם איך וויל דיר זאגן סתם אזוי זאלסט פארשטיין, דו האסט דאך א ווייב, דו האסט קינדער, רייט? דיינע קינדער מייט נאט איווען בי סאו העפי אז דו ברענגסט אריין א פרעמדן אורח, ווייל דא בלינקט ער מיט אן אויג פאר איר, דא אהער, דא אהין, און דא שעמט זי זיך דיר צו זאגן. סאו ס'איז אפילו נישט אנגענעם אז דו צוברעכסט דיין שטוב, ס'שטייט אין ערגעץ נישט אז זאלסט צוברעכן דיין שטוב, אז זאלסט קענען ארייננעמען א גאסט אויף פורים. און די חברה פארן שוין ארום, די חברה זענען אן אן די באל, זיי ווייסן וואו צו פארן, ווען צו פארן, און זיי ווייסן צו וועם אריין צו גיין, און זיי ווייסן וואו ס'איז דא שיינע מיידלעך, ווי זאגן דאך די בחורים, זיי קענען יעדן מיידל אויפן אויסקוק, די גייט מיט א בריל, די גייט מיט א פענסי בריל, די גייט מיט לאנגע האר, דו דארפסט האבן אז דיין טאכטער זאל זיין ביי יענעם סאטמארער בחור ביי אים אין פיסק.

די קינדערלעך גייען זיי אוועק, ס'איז א זמן פון שמחה, און אין בית מדרש טוט זיך אפ כל דבר אסור, מען גראגערט און מען הומאנט, און ס'איז זייער נישט גוט צו לאזן די קינדער אליינס, און נאכדעם אין די גרויסע שול, מען שטופט זיך, מען שטופט זיך הערן זאלי כהן, צו מען שטופט זיך צו הערן אהרן'ען, מען טאטשט אן קינדער ווען מען שטופט זיך, מען טאטשט אן, מיר האט דערציילט איינער א בחור, האט ער מיר פארציילט א מעשה אז ער איז געשטאנען ביי תולדות אברהם יצחק ביים טיש, און ס'איז געקומען איינער האט זיך געשטעלט לעבן אים, האלב אויסגעדרייט, און ער האט אים אריינגעשטופט די הענט צו אים אין די הויזן, אזוי האט ער מיר פארציילט, און ער איז געקומען צו קישוי אבר און צו זרע לבטלה, אזוי האט ער מיר פארציילט, א מורא'דיגע פראבלעם. וואס איז אבער געשען? געשען איז אז דער משוגענער תולדות אברהם יצחק האט געפרעגט, דעמאלטס האט געלעבט איינער וואס ער האט געהייסן מנחם מונדריק, ער האט געפרעגט דעם מנחם מונדריק, וואס זאל מען טון דא? האט מנחם מונדריק געזאגט. ביים אהבת ישראל איז מען אזוי געשטאנען, און ביים אמרי חיים איז מען אזוי געשטאנען, ממילא מעג מען ביי דיר אויך אזוי שטיין און פארטיג. דערווייל האסט דאך אבער אראפגעהרג'עט א בחור, דער בחור זאגט אז ער איז געקומען צו זרע לבטלה אינמיטן טיש, די אלע געשטופטע זאכן דאס טויג נישט, און מען דארף אויף דעם אלעם אבאכט געבן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן וועגן טרינקען, איר זאלט וויסן אז אזוי ווי ס'איז א. יעצט, איך האב שוין געמאכט אויף פורים א גאנץ אריכות, און ס'איז יעצט אונטערגעקומען, פרייטאג, פרשת תצוה, איז אונטערגעקומען א גרויסע מיטינג וואס מ'האט מיך גערופן, כ'האב ענק געזאגט ווען מ'האט פארגאנגען געהאט אן אומגליק וואס איינער האט אנגע'קנאבעוועט א בחור, דריי חדשים, געמאכט מיט אים משכב זכר, און מ'האט אנגעהויבן צו טראכטן וויאזוי מ. באקעמפט דעם פראבלעם, בפרט נאך יעצט קומט פורים, איז געווען אזוי, ס'איז דא א גרויסע תלמוד תורה, ס'איז דא איך ווייס מסתמא צוואנציג מלמדים זענען געווען און א רב ווער ס'פירט עס, און אויסער דעם איז געווען א דאקטער, כ'האב הנאה געהאט, געזען אז דער דאקטער האט א געהעריגן קעסטל, ווייסט ס'איז דא יעדער מלמד האט זיין קעסטל, האט א דאקטער א קעסטל, פרעג איך אים דו ביסט דא א גאנצן צייט, זאגט ער יא, ער איז איינגעשטעלט, ווער ס'האט א פראבלעם קומט צו מיר. כ'האב הנאה געהאט. עניוועי, איך האב זיי געזאגט אז ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל נישט לאזן קינדער גיין נאך געלט, ווייל א קינד טאר נישט וויסן וואס דאס הייסט געלט, און מ'זאל נישט טאן משלוח מנות און מתנות לאביונים. לאזטס ארויס די קינדער. כ'האב זיי פארציילט ווען איך האב אריינגעמופט אין קלעמענטי מיט דרייסיג יאר צוריק, איז בין איך אמאל ארויפגעגאנגען, כ'האב געהערט איך וואוין אויפן זעקסטן שטאק, האב איך אריינגעמופט און אויפן זיבעטן איז דא א שטאק, און העכער דעם וואק. מען ארויס אויפן דאך האב איך געהערט עפעס קולות ווי איינער אטעמט שווער, בין איך ארויפגעגאנגען האב איך געזעהן ווי איינער א גוי ליגט אויף א גויטע און ער וואוינט מיט איר געהעריג, האט זיך נישט געשעמט, בין שנעל אנטלאפן ווייל כ'האב נישט געוואלט האבן צוטון מיט די גאנצע זאך, און כ'האב געהערט ווייסט ווען זיי האבן געמאכט תשמיש האבן זיי שווער געאטעמט ביידע, כ'וויל ענק עפעס פרעגן, ווען דו גייסט טראגן שלחמנות אין איינע פון די גרויסע בילדינגס און מען זאגט די קינדער וואק ארויף נאר צו צוויי דריי שטאק ארויף צו וואקן וואס געשעהט אז דו טרעפסט אזא איינעם און וואס געשעהט אז דיין קינד זעט אזא זאך און אז דער גוי ווערט נערוועז ווען ער זעט און ער דערווערגט דיין קינד. איך וויל ענק מסביר זיין, אין גרויסע בנינים איז נישט דא בכלל קיין חיוב צו געבן קיין נישט, נישט משלוח מנות און נישט מתנות לאביונים. האט זיך אנגערופן דארטן איינער, דער דאקטער, זאגט ער, אין בני ברק איז די העכסטע בנין איז דארטן פיר אדער פינף שטאק און מען רעיפט קינדער אזוי ווי ס'וואלט געווען ממש נישט קיין עבירה. מען האט יעצט אויכעט גערעיפט, מען האט גערעיפט א קינד אין בית שמש, מ'האט גערעיפט א קינד אין בני ברק א סטאר קיפער, ס'איז נישט זיין סטאר אפילו, ער איז אן איינגעשטעלטער, ער האט געזעהן א קינד האט ער אים געשיקט אין די בעק און האט אים אפגערעיפט, מ'האט אים איינגעזעצט פיין אבער דאס קינד איז דאך פארחורב'ט, און ברוך השם די רבנים ארבעטן שוין נישט מיט מיט די חזירים, אבער ס'וועט נעמען יעצט א גאנצע לאנגע צייט ביז מ'וועט דאס אויסטרעטענען, האב איך געטענה'ט מ'טאר נישט. שיקן קיין קינדער נישט משלוח מנות נישט מתנות לאביונים האב איך זיי געזאגט מיינע קינדער כמעט אלע זענען געווען טיטשערס עטס ווייסט וואס פלעגט זיין א פורים ביי מיר אלע קינדער זענען געקומען און זיי זענען געגאנגען פארשטעלט איז ס'איז געווען אן ערנסטע פרוי איז זי מיטגעקומען מיט איר קינד און טאמער ס'איז געווען סתם א לארי פארי חברה'מאן געקומען די קינדער אליינס און זיי האבן זיך אראפגעזעצט אין דעם בעדרום און אין יענעם בעדרום ווייסט איך קינדער קומען ס'איז דא א גרויסער עולם ס'איז געקומען אנדערע מענטשן מ'דארף דאס אלעס מבטל זיין האט זיך אנגערופן דארטן דער רב דו שייגעץ, דו כלב וואס דו ביסט, דאס איז א תקנה פון מרדכי ואסתר שוין אפאר טויזענט יאר. זאג איך אים, ר' איד, קודם לאמיך אייך זאגן, איר ווייסט דאך נישט מיט וועם איר רעדט. איר זאגט דו שייגעץ, דו כלב, לאמיך דיר עפעס זאגן. קודם לאמיך דיר זאגן א שטיקל דבר תורה אויף משלוח מנות און מתנות לאביונים. און נאכדעם וועסטו זען, דו האנדלסט מיט א מענטש, איך בין נישט קיין ליידיגייער יונג. יעצט וועל איך דיר זאגן. און נאכדעם וועל איך דיר זאגן אז היינט טאר מען נישט שיקן די קינדער. שוין, האב איך אנגעהויבן קודם א דבר תורה. כ'האב געזאגט אזוי. די פרי מגדים אין סימן תף ריש צדיק ה זאגט אז קליינע קינדער זענען מחיוב בחינוך אלע מצוות דרבנן ממילא לויט דעם קומט אויס אז מען דארף יא שיקן די קינדער וואס זענען הגיע לחינוך זאלן טראגן משלוח מנות און מתנות לאביונים און די זעלבע זאג איך זאגט די ספר יסוד ושורש העבודה אין שער המפקד פרק שישי זאגט ער אזוי, יראה אדם א מענטש זאל זען שגם אשתו ובניו הקטנים יקיימו מתנות לאביונים, זיין ווייב מיט די קליינע קינדער זאלן מקיים זיין מתנות לאביונים, שמצוה זו היא חיוב על כל איש ואישה, די מצוה איז א חיוב אויף יעדן איש און אישה, און אויכעט לחנך בניו הקטנים כמו בשאר כל המצוות, ממילא איז מען מחיוב צו שיקן די קינדער. זאג איך אים אבער דער אשל אברהם פון בוטשאטשער רב אין סימן תרצ ה זאגט אז משלוח מנות זאל מען זיי מחנך זיין, אבער מתנות לאביונים זאל מען זיי נישט מחנך זיין, פארוואס? ווייל זיי האבן דאך נישט קיין געלט זייער אייגענע, ממילא איז נישט שייך קיין חינוך, און ס'איז פונקט די זעלבע אזוי ווי אלע קינדער פון ארעמע לייט זענען פטור פון חינוך אין די מצוה ווייל די טאטע אליין האט נישט, די זעלבע זאך דא אויכעט, אז מ'איז פטור פון דעם, איז ממילא נישט קיין חילוק צו יענער איז א גדול אן ארעמאן, אז ס'איז נישט דא קיין געלט איז מען פטור. יעצט, כ'האב אזוי געזאגט, עס קען זיין אז דאס איז א. געווענדט זיך אין די מחלוקת פונעם ב"ח און דעם פרי חדש. לויטן ב"ח, וואס ער האלט אז אן ארעמאן איז אויך מחיוב צו געבן מתנות לאביונים, ממילא דארף מען די קינדער אויכעט מחנך זיין. אבער דער פרי חדש אין סימן תף ריש צדיק ד' סעיף קטן א' זאגט אז א עני איז פטור פון מתנות לאביונים. קומט אויס אז דער קטן איז אויכעט פטור. יעצט די משנה ברורה אין סימן תף ריש צדיק ד סעיף קטן א' זאגט אז עני המתפרנס מן הצדקה, אן ארעמאן וואס איז מתפרנס מן הצדקה, דארף אויכעט געבן פון דעם וואס מען גיט אים, לויט דעם וועט דער קטן אויכעט זיין חייב בדין חינוך. מען קען אבער מאכן א חילוק ווייל דער עני האט דאך געלט. מען שיקט דאך אים האט ער דאך עס, ווייל ער נעמט דאך פון צדקה, אבער דער קטן וואס ער באקומט נישט קיין געלט פון קיין צדקה, ממילא איז ער נישט מחיוב צו געבן מתנות לאביונים. יעצט די אחרונים שרייבן אז די אז ס'איז דא אן עצה אז מען זאל מחנך זיין די די געבן די קינד אז מען זאל אים מאכן דעם פאסט טרעגער אז ער זאל שיקן די שלוח מנות און מתנות לאביונים, איז דער הייליגער קדושת לוי אין קדושות לפורים אין קדושה שניה זאגט אזוי, מה טוב, ס'איז זייער גוט, שישלח מתנות לאביונים על ידי בניו ובנותיו הקטנים כדי לחנכם במצוות, וזכור אני איך געדענק כשהייתי קטן, כ'בין געווען א קליין קינד אזוי זאגט דער קדושת לוי, ווי מ'איז געווען פאר די בר מצוה היה אבי עליו השלום משלח, האט דער טאטע געשיקט על ידי דורך מיר לאיזה עני לא שלח על ידי משרת, פארוואס האט ער נישט געשיקט דורך א משרת כדי לחנך אותי במצוות והכל בשמחה ובטוב. לבב ובצנעה, שלא יבוש עני, אז דער ארעמאן זאל זיך נישט שעמען. האב איך געזאגט, זאלסט וויסן, אונז ווייס מיר די אלע זאכן, און דעסוועגן דאך, ס'איז א חורבן עולם וואס עס גייט פאר, און מען דארף דאס אלעס נישט טון דורך די קינדער, איך האב געזען ווען מיינע טעכטער זענען געווען טיטשערס און פלעגן קומען די סטודענטס, אן ערנסטע מאמע איז מיטגעקומען, זי האט נאך מיטגעברענגט אנדערע פיר פינף קינדערלעך אויך, ווייל זי האט דאך געדארפט וואטשן די קינדער, און זי איז געגאנגען צו אלע טיטשערס, אבער זי איז דארט געווען צו מאכן זיכער. אז מען וואטשט אויף די קינדער איז וויל איך זאגן פארן עולם רבותי עטס קענטס טון וואס עטס ווילטס נאר איך זאג ענק מען טאר עס נישט טון איז געווען דארט א דאקטאר פון די סקול ער האט זיך אנגענומען ער האט געזאגט ער איז זייער גערעכט עטס ווייסט נישט וואס שטייט אין צייטונג ער ווייסט מען האט די וואך אליין גערעיפט דריי קינדער אין ארץ ישראל שוין סאו יו וואנט יור טשיילד טו בי רעיפט סוף איז געווען אז מען האט געמאכט יעצט א תקנה הערט אויס א תקנה קיינער טראגט נישט משלוח מנות און מתנות לאביונים. נאר אז דער טאטע און דער מאמע גייט מיט, איך וויל נישט מבטל זיין מרדכי הצדיק'ס תקנה, איך וויל אבער דער טאטע און די מאמע זאלן מיטגיין. אדער מען האט געמאכט א נייע זאך, יעדער העט אריינברענגען פורים משלוח מנות און מתנות לאביונים אין בית מדרש, און ס'הייסט נישט אין בית מדרש, אין די תלמוד תורה איז דא א גרויסע זאל, און די ארעמע לייט וועלן קומען עס אויפפיקען, און דאס וועט מען ברענגען ביז צוועלעווע, און נאכדעם די ארעמע לייט וועלן קומען פון צווייע. כדי מען זאל זיך נישט טרעפן אז ס'זאל זיין אלעס בצנעה, און ממילא העט מען נישט האבן קיין פראבלעמען אז די מאמע העט מוזן איבערלאזן די שטוב, און מען מען פירט א סעודה מיט משלוח מנות, מיט אהער מיט אהין, מיט אלעס מאכן, סא אזא מורא'דיגע תקנות האט מען זייער געפאלגט, מען האט עס יעצט געמאכט ווייל איך בין דארט געווען, איך האב געזאגט א דרשה, א מורא'דיגע תקנה, איך האלט מען זאל עס אין וויליאמסבורג אויך האבן, איך האלט ס'איז א מורא'דיגע תקנה, קודם קיינער שעמט זיך נישט, און. ס'איז אסאך בעסער אזוי, און שוין. און אויף מתנות לאביונים האט מען געזאגט אז מ'וועט מאכן א פישקע, יעדער דארט אריינווארפן די געלט, און נאכמיטאג ווען ס'קומען די ארעמע לייט, וויפיל געלט ס'איז דא האט מען פאר יעדן פארטיילט. ס'איז מורא'דיג, כ'האב הנאה דערפון, איך האב הנאה אז איך בין דא געווען. בקיצור, דער דאקטאר האט געזאגט אז ביי אונז אין בני ברק איז דא מסתם די גרעסטע דירות, הייזער זענען פיר פינעף שטאק, און מ'רעיפט קינדער. רבותי, ס'איז נישט קיין דזשאוק, מ'דארף אנהייבן צו פראטעקטן די קינדער. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. דער אייבערשטער האט געמאכט א גאנצע זאך פון דעם תמחה זכר עמלק, וואס איז עמלק שוין לאנג לאנג געשטארבן, אונז ווייסט מען אפילו נישט ווער די קינדער פון עמלק'ן זענען, סנחריב האט אויסגעמישט די גאנצע וועלט, וואס איז די גרויסע זאך פון דעם תמחה זכר עמלק? גראדע היינט בין איך געווען כ'האב געדאוונט אין א שיל ביים אמשינאווער רעבין, נישט מיט אים. ע ה איך בין אים נישט גורס, ביי מיר איז ער א לאו לייף א גארנישט, איך וויל נאר נישט אריינגיין יעצט אין דעם, האט דארט געדאווענט אונטן און ס'איז געווען איין בעל קורא האט געליינט צוויי שפראכן די געהעריגע ווערטער ווי אזוי מען זאגט, נאכדעם א ספרדישע הברה, נאכדעם איז געקומען א תימן'ער וואס ער האט געמאכט אויפן תימן'ער הברה, און נאכדעם האט ער געזאגט די נאכברכה אויף די ספר תורה, ס'איז געווען זייער שיין, כ'האב הנאה געהאט, אבער.

און ער רעכנט אויס אז ס'איז דא פינף מיני ערב רב'ס, זייער שיין עס נאכצוקוקן אליינס ווייל ס'איז זייער אינטערעסאנט, זאגט ער בעלי מחלוקת הם גרועים מכולם, בעלי מחלוקת זענען ארגער פון אלע, והם נקרא עמלקים, מען רעדט גאר נישט פון עמלק אשר קרך דעמאלטס מיט א הייסן טאפ, ווי רש"י זאגט, דער הייסער טאפ איז היינט אויך דא, דער שוויץ באד פון זשופניק איז א הייסער טאפ, מען איז מכשיל יעדע וואך קינדער, מיך קאלן אפ בחורים פון מיר, איר זענט גערעכט, מען האט מיר אנגעכאפט דעם פיפיק. ס'איז אנבעליוועבל. איז זיי עמלקים הם ראשי ישראל, דאס איז די רעבעס די רבנים די מלמדים אלע וואס האט צוטון מיט ראשי ישראל בגלות, ועליהם נאמר און אויף זיי שטייט אין איכה היו צריה לראש, די אלע צריה זענען געווארן גאר די ראשים, וכל עזי פנים ורשעים שבדור הם גלגולים נשמתם של הערב רב, אלע די אלע עזות פנים און רשעים פונעם דור זענען די נשמות פון ערב רב און בני קין די קינדער פון קין כאטש איז קין דאך שוין אלעס אומגעקומען ס'איז דאך אומגעקומען ביי מבול מען רעדט דא פון די נשמות פון זיי און זיי זענען היינט מגולגל געווארן אין גופים איז למעשה זיי האמער אונז אינזין אונז האמער נישט אינזין עפעס אן עמלק יושב בארץ הנגב ער איז געווען די ראש הקליפות און היינט איז דאס אריינגעגאנגען אין די מנהיגי הדור. אהן און זיין מלייבעט האבן געמאכט א מלחמה איבער די גאנצע וועלט, דאס איז עמלק, מען דארף אינזין האבן תמחה זכר עמלק ס'זאל נישט בלייבן פון זיי גארנישט קיין זכר, און ס'איז דא א זשופניק שוויץ וואס מ'איז מכשיל קינדער מיט משכב זכר, מען איז מכשיל יונגעלייט דארטן און בחורים מיט משכב זכר, ס'שוד בי ווייפט אף תמחה זכר עמלק רבונו של עולם מעק זיי אפ די גאנצע עדה החרדית מיט אלע זייערע טרייפות. זיי געבן אונז יעדן טאג צו עסן טרייפות, איך האב געזען א א ווידיאו ווי מ'האט גענומען א אויל טענקער, א גרויסן טראק, און מ'האט געמאכט א קליינעם לאך אין די בעק, און דורך דעם שמוגלט מען אריין אייער, און מסתמא שמוגלט מען אריין פלייש אויכעט, פון די אראבער, און ס'לוינט זיך, ס'האט זיך געלוינט צו נעמען א טענקער וואס קאסט מסתם הונדערט צוויי הונדערט טויזענט. דאלער, און עס דיסמענטלען און מאכן א לאך דערין מ'זאל קענען אריינלייגן שטאטס אויל, זאל מען קענען אריינלייגן די אלע טרייפענע פראדוקטן. דאס איז עמלק. אונז האמיר א פראבלעם מיט עמלק פון צוויי טויזנט יאר צוריק? ניין! דער שוויץ באד איז עמלק. ווילאנג זיי גייען דאס נישט צושפארן אזוי ווי עס איז געווען צוגעשפארט, מען האט עס יעצט געעפענט, איז נישט קיין תמחה זכר עמלק, און דער אייבערשטער האט געשוואוירן, נשבע השם, דער. ער האט געשוואוירן אז וויזאלאנג ס'וועט נישט זיין תמחה זכר עמלק וועל איך נישט האבן קיין כסא שלם מיט קיין שם שלם וואס מיינט ס'וועט נישט זיין קיין משיח סא דא דארף מען אינזין האבן סא פון אינזין האבן דארף מען אינזין האבן עמלק פון די אולדן טיימס אונז האמער עמלקים אונז האמער רבנים אונז האמער מגידי שיעורים אונז האמער אלע צרכי ציבור כלי כלי קודש וואס די חברה האבן אונז מאלעסטעט די ווייבער מיט די קינדער מיט די יונגלעך מיט די מיידלעך דאס איז עמלק. איך גיי נישט נאכאמאל יעצט אויסרעכענען די גאנצע ליסטע. נאכדעם איז דא אַכט און דרײַסיק עמלקים וואס זיי האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר, איך קען זיי נישט, ס'דא אפאר פייגער תמות שוין, און איך זאג ענק נאכאמאל, ר' מאטעלע גייט לעבן, ער דארף זיך נישט זארגן, זאגטס נישט קיין תהילים פאר אים, ווייל איך האב אים געגעבן א קללה אז ער עט באגראבן זיין זון דעם צווייטן אויכעט, ביידע וואס האבן אונטערגעשריבן, ער זאל ער עט זיין בחייו, וועלן זיי אלע צוויי פייגערן, ווייל סרול האגער האט קיין שום רעכט נישט געהאט מיט מיר אנצוהייבן, איך קען נישט דעם מענטש, איך האב מיט דעם מענטש קיינמאל נישט גערעדט א ווארט פארדעם. איך קען אים נישט, איך האב נישט מיט אים. ער האט אנגעדרייט ווייל יצחק שטערן האט אים אנגעדרייט אז מען זאל מחרים זיין א מענטש? ביי וועם? ווער זענט איר? און ווען סרול האגער עט יא אויסלעבן זיין טאטן, ער גייט נישט זיין קיין רעבע, ער איז א נואף, ער גייט זיין א טאטעל פלאפ, ער גייט אויסזען פונקט ווי דער רעבע זכרונו לברכה, דער דברי יואל האט אויסגעזען מען האט ארויף געלייגט דעם ברך משה אויף זיין סיט און מען האט ארויף געלייגט די צוויי שקצים אהרן און זלמן לייב אראפ פון מעפ ס'איז נישט דא היינט קיין אידישקייט בכלל סאטמאר טרויט זיך היינט נישט צו רעדן פון אידישקייט זענען די גרעסטע נואפים גנבים גזלנים און די גרעסטע שקצים און די גרעסטע מחרחרי ריב מיט מחלוקת זאגט דער ווילנער גאון אז דאס איז גאר תמחה זכר עמלק ס'איז אן אנדערע עמלק יעדע רבי וואס איז געשטארבן קודם איז מען געגאנגען אין קאורט, אפילו עס איז דא אזאלעכע וואס זענען ארויסגעקראכן דערפון, קודם ביסטו געגאנגען, וואס הייסט דו ביסט געגאנגען אין קאורט? איך פארשטיי דאס נישט, ס'איז א רבי מיט חסידות צו דאס איז עפעס א קאטוילישע קירכע חלילה? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עכו"ם, אלעס האט זיך מתדיין געווען אין ערכאות, סא דאס איז דער אמת'ער תמחה זכר עמלק, נישט דאס וואס עטס מיינטס מ'האט געמאכט א קוגל, עפל, לאקשן, קראטאפל, און איך ווייס וואס נאך. שטותים, מאכטס חוזק פון די תורה? דער עמלק איז די מחלוקת, די ערב רב, די רבנים וואס זיי רייסן זיך ארום, און דער עולם באקומט א מורא'דיגן שמוציגן מעסעדזש, און ביז מען טוהט עס נישט מתקן זיין איז נשבע השם, דער אייבערשטער האט געשוואוירן אין זיין כסא דעט נאטינג איז גאנא העפען גוד.

איך וויל בעטן מיין עולם זייער זייער שטארק, גיי צו א דאקטער, נעם א פרעסקריפשען, איי דיין זון אדער דיין טאכטער איז נישט אויף דראגס, sure, אזוי מיינע זענען אויך נישט, but doesn't mean anything, ווייל די באלאני דאס קען מיר דאך אונז, אונז ווייס מיר, ס'איז דא היינט אזויפיל בחורים אויף דראגס, איך באקום דאך טעלעפאנס פון בחורים, זיי זאגן אז אין קרית יואל איז א שרעק וואס גייט פאר, זיי נעמען א קאר, מען פארט אויף באסטן, אין באסטן איז עס היינט ליגעל, יעצט איך מיין ס'איז שוין אין ניו דזשערזי אויך ליגעל, אויף פורים קען מען שוין פארן אויף ניו דזשערזי עס קויפן, און רבותי. דאונט טראסט יור טשילדרען, און דעם זאך זאלסט אפילו נישט האבן אינדערהיים קיין וויין און קיין ברוינפן, יו דאונט ניד איט אויכעט, נעם גרעיפ דזשוס, עד דלא ידע זאגט דער רמ"א אז מען קען יוצא זיין מיט שלאפן אויכעט. אזוי שטייסטו אויף לאמיר זאגן יעדן טאג צום זמן תפילה, לאמיר זאגן זיבן און דו גייסט דאווענען, שטיי אויף א קוואדער נאך זיבן, אין די פערטל שעה האסטו יוצא געווען עד דלא ידע. דארפסט פארשטיין נאך א זאך אז דו ביסט שיכור און עס איז נישט עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי דעמאלטס ווייסטו גארנישט און מען זאל נישט געבן פאר קיין מיינערס קיין דראגס און מען זאל נישט געבן פאר קיין מיינערס קיין וויין אלקאהאל ביקאוז יו קילינג א טשיילד יו געט אים יוזט טו איט האסט אים געהארגעט ס'איז נישט קיין מצוה דערציילן די לייצים אז הערשעלע אסטראפאליע איז געווען א לץ איז ער שוין געווען אויפן טויטן בעט זאגט ער פאר זיין ווייב ברענג מיר א ווערעמיגע פלוים פרעגט זי ביסט משוגע? שטייסט פארן טויט גייסט עסן שרצים? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן די אמת, ווען מ'וועט שוין שלאגן אויף די ווערעמיגע פלוים וועל איך וויסן ס'איז שוין דערנאך, דאס איז שוין די לעצטע באטש. רבותי, ווען מ'וועט ענק שלאגן פארוואס האט עטס נישט מקיים געווען עד דלא ידע, חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע, זאלט עטס וויסן ווען מ'וועט ענק שלאגן אויף די באטש, מ'וועט ענק נישט שלאגן, נאר טאמער וועט מען ענק פארדעם שלאגן, זאלט איר וויסן עטס זענט שוין פערטיג. מיר זענען שוין דורך געגאנגען די ווארסט איז אווער ווי מען זאגט אויף ענגליש, און כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן די בראוני קעיקס האט מיך אפגעקאלט די וואך א בחור ער זאגט איר האט אלץ גערעדט בראוני קעיקס ער איז געווען א בחור אין גיבערז ער האט נישט געוויסט בראוני שמאוני ער זאגט היינט נעבעך ער איז אראפ פון וועג ער זאגט איך יעצט ווייס איך וואס דו האסט גערעדט מיט דעם טענה איך מען דארף זיצן און לערנען הלכות דראגס אין די ישיבות און אין די חדרים און אין די מיידל סקולס גייט אויס א יונגעל מיט א מיידל געט ער איר א ווארף אריין ווען זי גייט ארויס אין בית הכסא געט ער איר א ווארף אריין אין דעם גלאז אזא פיל, און אין א פערטל שעה דערויף איז זי נאקט אוט און ער האלט אינמיטן פארן מיט איר און רעיפט איר, סאו אלל דיס טינגס האוו טו בי טעיקן קעיר אוו, און נאך א זאך. נאלאקסאן. זאל יעדער מאכן זיכער ער האט אין שטוב און ער זאל וויסן וויאזוי מען לייגט עס צו די נאז אז יענער זאל זיך געבן א כאפ אויף און נאר דעם זאלסטו קאלן די הצלה ווייל דו מוזט פארשטיין אסאך מאל איז יעדע סעקונדע איינגעשטעלט אז ס'קען אפשטארבן א האלבע מח מיט אנדערע זאכן סאו בי ווערי קערפול וואס ס'גייט פאר. יעצט אזוי גייט אייביג ווען מ'גייט ארויף א קלאס איז פארשטייסט עס קומען צו נייע זאכן, יעצט שרייבן די צייטונגען אז די אנדערע דראגס האבן אויך אנגעהויבן צו נעמען א פלאץ פאראויס, מ'האט אנגעהויבן צו נעמען א פלאץ אויך די אנדערע דראגס, מיט אנדערע ווערטער באלד גייט מען ליגעלייזן נאך איינס און נאך איינס, קאוקעין. אלע אנדערע זאכן, סאו אויב מען וועט זיי נישט לערנען די קינדער אז דאס איז דעינדזשערעס איז עס אן אומגליק. איז לאמיר נעמען למשל אלקאהאל, אלקאהאל דאס איז ליגעל פאר גרויסע און יעדע סטעיט האט זיך אן אנדערע עידזש אבער ס'איז ליגעל, יעצט ווען מען אביוזד אלקאהאל ווען מען נעמט צופיל דערפון קען מען שטארבן פון דעם, ס'פארברענט די לעבער, ס'מאכט אז דער מענטש זאל ווערן באוואוסטלאז, ער קען וואקן אין די גאס און אראפפאלן און זיך צושיסן דעם קאפ, און אז טאמער טרינקט ער צופיל מיטאמאל קען ער אויפן פלאץ שטארבן פון דעם אליין. סאו למעשה וואס דו, דאס איז דאך שוין ווי מ'זאגט קליגל, יעצט זעמער צוגיין כל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר דראגס וואס דאס איז אסור מטעם רפיע און מטעם די רעגירונג. וועגן דעם דארף מען לערנען מיט די קינדער מ'זאל זיך נישט צוגעוואוינען דערצו, ווייל אויב נישט איז עס אן אומגליק, איז די זעלבע איז אלקאהאל די זעלבע איז יעדע זאך, יעדע זאך האט דעם זעלבן פראבלעם, און טרייטס זיי דאס אויסצולערנען איינמאל פאר אלעמאל, ניין מיין זון איז זייער א חשוב'ער בחור ער טאטשט עס נישט ער טוט עס נישט, באלאוני, דאונט. טראסט עניבאדי. יעצט כ'האב געוואלט מאכן קלאר א זאך, דער עולם מיינט אז נאלאקסא עט שוין ראטעווען דעם גאנצן מצב, ניין נאלאקסא ארבעט נישט אויף יעדן דראג, מיט אנדערע ווערטער ס'קען נישט נוטשרעלייזן יעדן דראג וואס מ'האט זיך אווערדראגט. קודם לאמיר צולייגן, די שוואכסטע מעדיקעישן וואס מ'האט יעצט ליגעלייזד, דאס הייסט מאראוואנא אדער קענעביס, דאס, נאלאקסא, קען דאס גארנישט העלפן, ווייל דעם מיני מעדיקעישנס אזוי מ'נעמט עס, דעם מיני דראגס, אז מ'נעמט עס אסאך צייט ווערט דער גאנצער מח אויסגעברענט און מ'ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, און איף יו אווערדו איט, זאגן זיי אז ס'שאדט יא, כאטשיג ס'איז דא וואס זיי האלטן אז מ'מעג עס נעמען וויפיל מ'וויל, איטס נאט טרו. יעצט, פון דעם וועסטו נישט געהאלפן ווערן. טאמער דיין קינד וועט זיין אווערדראגד, זאלסט גיין צום דאקטער עס נעמען די נאלאקסא, איטס נאט גאנא העלפ. יעצט, ס'דא דראגס וואס הייסן אופיאוידס. ס'איז איליגעל דראגס, העראווין, נאכדעם איז דא פעין רעליווערס, ס'איז אוועילעבל ליגעלי ביי פרעסקריפשאן אזוי ווי אקסיקאודען, דאס איז די דזשענעריק נאמען, נאכדעם איז דא די ברענד נעימס, און ס'האט נאך אסאך אנדערע נעמען וואס איך קען נישט אויסרעכענען דא אלע ביקאוז ס'איז נישט די פלאץ פאר דעם. יעצט די ברענד נעים פון דעם איז אקסיקאנטען, דאס איז דאס וואס מען טוט אין די ישיבות פארקויפן הויעכע מיליגרעמס פאר גרויסע געלטער און דאס נוצן נעבעך די בחורים, און נאכדעם איז דא קאודין,

מעדיקעישן, עני דראגס וואס מען נעמט עס מיט אלקאהאל, איז די ארגסטע צרה וואס ס'קען זיין. נו, רבותי, לאמיר האבן א סעיף יום טוב, לאמיר אינדזשויען א יום טוב, לאמיר ארויסנעמען ווי די גמרא רופט עס אן און אנדערע ספרים אהבה בתענוגים, נישט אז יום טוב זאל חלילה ברענגען א גרויסע צער אז מען זאל אנקאלן חסד של אמת צו אנדערע, אוי די קינדער נעם איך אוועק, עס פעלט דיק נישט אויס. ס'איז אויך דא נאך אסאך סעיפטי זאכן וואס מען דארף רעדן וועגן דרייוון, איך וויל ענק זאגן. אויב דו ווילסט געהארגעט ווערן, טרינקסט, דרייוו אליינס, נעם נישט מיט דיין ווייב און די קינדער, זיי דארפן נישט זיין דיין קרבן ציבור. אויך האט איך געוואלט זאגן, ווען מען בינדט צו קינדער אין די סיעטס, דארף מען וואטשן אז זאל נישט ארויספליען פונעם דאפל בעג ווען דו מאכסט א שארט סטאפ, מען דארף זייער אסאך זאכן אובאכט געבן, און ס'איז א צייט פון שיכרות מ'עט מאכן שארט סטאפס, סאו פליז וואטש וואט יו אר דואינג, רימעמבער, די טשיילד דעט יו מייט ראן אווער קאוד בי יור אוין טשיילד חס ושלום, בי קערפול. יעצט איך האב שוין געמאכט אויף פורים א גאנצע אריכות, און ס'איז יעצט אונטערגעקומען פרייטאג פרשת תצוה, איז אונטערגעקומען א גרויסע מיטינג וואס מ'האט מיך גערופן, כ'האב אים געזאגט ווען בעת וגני גען האב איך אן אומגליק וואס איינער האט אנגעקנעבעסט א בחור, דריי חדשים, געמאכט מיט משכב זכר, און מ'האט אנגעהויבן צו טראכטן וויאזוי מ' באקעמפט דעם פראבלעם, בפרט נאך יעצט קומט פורים, איז געווען אזוי, ס'איז דא א גרויסע תלמוד תורה, ס'איז דא איך ווייס מסתם צוואנציג מלמדים זענען געווען און א רב וואס פירט עס, און אויסער דעם איז געווען א דאקטער, כ'האב הנאה געהאט, געזען אז דער דאקטער האט א געהעריגן קעסטל, ווייסט ס'איז דא יעדער מלמד האט זיין קעסטל, האט א דאקטער א קעסטל, פרעג איך אים דו ביסט דא א גאנצן צייט, זאגט ער יא, ער איז איינגעשטעלט, ווער ס'האט א פראבלעם קומט צו מיר. כ'האב הנאה געהאט. עניוועי, איך האב זיי געזאגט אז ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל נישט לאזן קינדער גיין נאך געלט, ווייל א קינד טאר נישט וויסן וואס דאס הייסט געלט, און מ'זאל נישט טון משלוח מנות און מתנות לאביונים. לאזטס ארויס די קינדער. כ'האב זיי פארציילט ווען איך האב אריינגעמופט אין קלעמענטי מיט דרייסיג יאר צוריק, איז בין איך אמאל ארויפגעגאנגען, כ'האב געהערט איך וואוין אויפן זעקסטן שטאק, האב איך אריינגעמופט און אויפן זיבעטן איז דא א שטאק, און העכער דעם. מען ארויס אויפן דאך האב איך געהערט עפעס קולות ווי איינער אטעמט שווער, בין איך ארויפגעגאנגען האב איך געזעהן ווי איינער א גוי ליגט אויף א גויטע און ער וואוינט מיט איר געהעריג, האט זיך נישט געשעמט, בין שנעל אנטלאפן ווייל כ'האב נישט געוואלט האבן צוטון מיט די גאנצע זאך, און כ'האב געהערט ווייסט ווען זיי האבן געמאכט תשמיש האבן זיי שווער געאטעמט ביידע, כ'וויל ענק עפעס פרעגן, ווען דו גייסט טראגן שלחמנות אין איינע פון די גרויסע בילדינגס און מ'זאגט די קינדער וואק ארויף נאר צו צוויי דריי שטאק ארויף צו וואקן וואס געשעהט אז דו טרעפסט אזא איינעם און וואס געשעהט אז דיין קינד זעט אזא זאך און אז דער גוי ווערט נערוועז און ער זעט און ער דערווערגט דיין קינד. איך וויל ענק מסביר זיין, אין גרויסע בנינים איז נישט דא בכלל קיין חיוב צו געבן קיין נישט, נישט משלוח מנות און נישט מתנות לאביונים. האט זיך אנגערופן דארטן איינער, דער דאקטער, זאגט ער, אין בני ברק איז די העכסטע בנין מסתם פיר אדער פינף שטאק און מען רעיפט קינדער אזוי ווי ס'וואלט געווען ממש נישט קיין עבירה. מען האט יעצט אויכעט גערעיפט, מען האט גערעיפט א קינד אין בית שמש, מ'האט גערעיפט א קינד אין בני ברק א סטאר קיפער, ס'איז נישט זיין סטאר אפילו, ער איז אן איינגעשטעלטער, ער האט געזעהן א קינד האט ער אים געשיקט אין די בעק און האט אים אפגערעיפט, מ'האט אים איינגעזעצט פיין אבער דאס קינד איז דאך פארחורבן, און ברוך השם די רבנים ארבעטן שוין נישט מיט מיט די חזירים, אבער ס'וועט נעמען יעצט א גאנצע לאנגע צייט ביז מ'וועט דאס אויסטרעטענען, האב איך געטענה'ט מ'טאר נישט. שיקן קיין קינדער נישט משלוח מנות נישט מתנות לאביונים האב זיי געזאגט מיינע קינדער כמעט אלע זענען געווען טיטשערס עטס ווייסט וואס פלעגט זיין א פורים ביי מיר אלע קינדער זענען געקומען און ס'איז געווען פארשטעלט אז ס'איז געווען אן ערנסטע פרוי איז זי מיטגעקומען מיט איר קינד און טאמער ס'איז געווען סתם א לארי פארי חברה'מאן געקומען די קינדער אליינס און זיי האבן זיך אראפגעזעצט אין דעם בעדרום און אין יענעם בעדרום ווייסט איך קינדער קומען ס'איז דא א גרויסער עולם ס'איז געקומען אנדערע מענטשן מ'דארף דאס אלעס מבטל זיין האט זיך אנגערופן דארטן דער רב דו שייגעץ, דו כלב וואס דו ביסט, דאס איז א תקנה פון מרדכי און אסתר'ן שוין אפאר טויזענט יאר. זאג איך אים, ר' איד, קודם לאמיך אייך זאגן, איר ווייסט דאך נישט מיט וועם איר רעדט. איר זאגט דו שייגעץ, דו כלב, לאמיך דיר עפעס זאגן. קודם לאמיך דיר זאגן א שטיקל דבר תורה אויף משלוח מנות און מתנות לאביון. און נאכדעם וועסטו זען, דו האנדלסט מיט א מענטש, איך בין נישט קיין ליידיגער יונג. יעצט וועל איך דיר זאגן. און נאכדעם וועל איך דיר זאגן אז היינט טאר מען נישט שיקן די קינדער. שוין, האב איך אנגעהויבן קודם א דבר תורה. כ'האב געזאגט אזוי. די פרי מגדים אין סימן תרצ"ה זאגט אז קליינע קינדער זענען מחיוב בחינוך אלע מצוות דרבנן ממילא לויט דעם קומט אויס אז מען דארף יא שיקן די קינדער וואס זענען הגיע לחינוך זאלן טראגן משלוח מנות און מתנות לאביונים און די זעלבע זאג איך זאגט די ספר יסוד ושורש העבודה אין שער המפקד פרק שישי זאגט ער אזוי, יראה האדם, א מענטש זאל זען שגם אשתו ובניו הקטנים יקיימו מתנות לאביונות, זיין, זיין ווייב מיט די קליינע קינדער זאלן מקיים זיין מתנות לאביונים, שמצוה זו היא חיוב על כל איש ואישה, די מצוה איז א חיוב אויף יעדן איש און אישה, און אויכעט לחנך בניו הקטנים כמו בשאר כל המצוות, ממילא איז מען מחיוב צו שיקן די קינדער. זאג איך אים אבער דער אשל אברהם פון בוטשאטשער רב אין סימן תרצ"ה זאגט אז משלוח מנות זאל מען זיי מחנך זיין, אבער מתנות לאביונים זאל מען זיי נישט מחנך זיין, פארוואס? ווייל זיי האבן דאך נישט קיין געלט זייער אייגענע, ממילא איז נישט שייך קיין חינוך, און ס'איז פונקט די זעלבע, אזוי ווי אלע קינדער פון ארעמע לייט זענען פטור פון חינוך אין די מצוה ווייל די טאטע אליין האט נישט, די זעלבע זאך דא אויכעט, אז מ'איז פטור פון דעם, און ממילא איז נישט קיין חילוק צו יענער איז א גדול אן ארעמאן, אז ס'איז נישט דא קיין געלט איז מען פטור. יעצט, כ'האב זיי געזאגט, עס קען זיין אז דאס איז א. געווענדט זיך אין די מחלוקת פונעם ב"ח און דעם פרי חדש. לויטן ב"ח, וואס ער האלט אז אן ארעמאן איז אויך מחיוב צו געבן מתנות לאביונים, ממילא דארף מען די קינדער אויכעט מחנך זיין. אדער דער פרי חדש אין סימן תרצ"ד סעיף קטן א' זאגט אז א עני איז פטור פון מתנות לאביונים. קומט אויס אז דער קטן איז אויכעט פטור. יעצט די משנה ברורה אין סימן תרצ"ד סעיף קטן א' זאגט אז עני המפרנס מן הצדקה, אן ארעמאן וואס איז מפרנס מיט צדקה, דארף אויכעט געבן פון דעם וואס מען געבט אים, דאס לויט דעם וועט דער קטן אויכעט זיין מחיוב בדין חינוך. מען קען אדער מאכן א חילוק ווייל דער עני האט דאך געלט. מען שיקט דאך אים האט ער דאך עס, ווייל ער נעמט דאך פון צדקה, אבער דער קטן וואס ער באקומט נישט קיין געלט פון קיין צדקה, ממילא איז נישט מחיוב צו געבן מתנות לאביונים. יעצט די אחרונים שרייבן אז די עס איז דא אן עצה אז מען זאל מחנך זיין די געבן די קינד אז מען זאל אים מאכן דעם פאסט טרעגער אז ער זאל שיקן די שלוח מנות און מתנות לאביון, איז דער הייליגער קדושת לוי אין קדושת לפורים קדושה שניה זאגט אזוי, מה טוב, ס'איז זייער גוט, שישלח מתנות לאביונים על ידי בניו ובנותיו הקטנים כדי לחנכם במצוות, וזוכר אני איך געדענק כשהייתי קטן, כ'בין געווען א קליין קינד אזוי זאגט דער קדושת לוי, ווי מ'איז געווען פאר די בר מצוה היה אבי עליו השלום משלח, האט דער טאטע געשיקט על ידי דורך מיר לאיזה עני ולא שלח על ידי משרת, פארוואס האט ער נישט געשיקט דורך א משרת כדי לחנך אותי במצוות והכל בשמחה וטוב. לב ובצנעה, שלא יבוש העני, דער ארעמאן, זאל זיך נישט שעמען. האב איך געזאגט, זאלסט וויסן, אונז ווייס מיר די אלע זאכן, פון דעסוועגן דאך, ס'איז א חרבון עולם וואס עס גייט פאר, און מען דארף דאס אלעס נישט טון דורך די קינדער, איך האב געזען ווען מיינע טעכטער זענען געווען טיטשערס און פלעגן קומען די סטודענטס, אן ערנסטע מאמע איז מיטגעקומען, זי האט נאך מיטגעברענגט אנדערע פיר פינף קינדערלעך אויך, ווייל זי האט דאך געדארפט וואטשן די קינדער, און זי איז געגאנגען צו אלע טיטשערס, אבער זי איז דארט געווען צו מאכן זיכער. אז מען וואטשט אויף די קינדער איז וויל איך זאגן פארן עולם רבותי עטס קענטס טון וואס עטס ווילטס נאר איך זאג ענק מען טאר עס נישט טון איז געווען דארט א דאקטאר פון די סקול ער האט זיך אנגענומען ער האט געזאגט ער איז זייער גערעכט עטס ווייסט נישט וואס שטייט אין צייטונג גיי ווייס מען האט די וואך אליין גערעיפט דריי קינדער אין ארץ ישראל שוין סא יו וואנט יור טשיילד טו בי רעיפט סוף איז געווען אז מען האט געמאכט יעצט א תקנה הערט אויס א תקנה קיינער טראגט נישט משלוח מנות און מתנות לאביונים. נאר אז דער טאטע און דער מאמע גייט מיט, איך וויל נישט מבטל זיין מרדכי הצדיק'ס תקנה, איך וויל אבער דער טאטע און די מאמע זאלן מיטגיין. אדער מען האט געמאכט א נייע זאך, יעדער העט אריינברענגען פורים, משלוח מנות און מתנות לאביונים אין בית מדרש, און ס'הייסט נישט אין בית מדרש, אין די תלמוד תורה איז דא א גרויסע זאל, און די ארעמעלייטעם קומען עס אויפפיקען, און דאס וועט מען ברענגען ביז צוועלעווע, און נאכדעם וועט די ארעמעלייטעם קומען פון צווייע. כדי מען זאל זיך נישט טרעפן אז ס'זאל זיין אלעס בצנעה, און ממילא העט מען נישט האבן קיין פראבלעמען אז די מאמע העט מוזן איבערלאזן די שטוב, און מען מען פירט א סעודה מיט משלוח מנות, מיט אהער מיט אהין, מיט אלעס מאכן, סא אזא מורא'דיגע תקנה, ס'האט מען זייער געפאלגט, מען האט עס יעצט געמאכט ווייל איך בין דארט געווען, איך האב געזאגט א דרשה, א מורא'דיגע תקנה, איך האלט מען זאל עס אין וויליאמסבורג אויך אויף, איך האלט ס'א מורא'דיגע תקנה, קודם קיינער שעמט זיך נישט, און. ס'איז אסאך בעסער אזוי, און שוין. און אויף מתנות לאביונים האט מען געזאגט אז מ'וועט מאכן א פישקע, יעדער העט אריינווארפן די געלט, און נאכמיטאג ווען ס'קומען די ארעמעלייט וויפיל געלט ס'איז דא העט מען פאר יעדן פארטיילן. ס'איז מורא'דיג, כ'האב הנאה דערפון, און כ'האב הנאה אז כ'בין דא געווען. בקיצור, דער דאקטאר האט געזאגט אז ביי אונז אין בני ברק איז דא מסתם די גרעסטע דירות, הייזער זענען פיר פינף שטאק, און מ'רעיפט קינדער. רבותי, ס'איז נישט קיין דזשאוק, מ'דארף אנהייבן צו פראטעקטן די קינדער. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. דער אייבערשטער האט געמאכט א גאנצע זאך פון דעם תמחה זכר עמלק, וואס איז עמלק שוין לאנג לאנג געשטארבן, אונז ווייסט מען אפילו נישט ווער די קינדער פון עמלק'ן זענען, סנחריב האט אויסגעמישט די גאנצע וועלט, וואס איז דער גרויסע זאך פון דעם תמחה זכר עמלק? גראדע היינט בין איך געווען כ'האב געדאוונט אין א שיל ביים אמשינאווער רעבין, נישט מיט אים. ע ה איך בין אים נישט גורס, ביי מיר איז ער א לאו לייף פאר גארנישט, איך וויל נאר נישט אריינגיין יעצט אין דעם, האט דארט געדאווענט אונטן און ס'איז געווען איין בעל קורא האט געליינט צוויי שפראכן די געהעריגע ווערטער ווי אזוי מען זאגט, נאכדעם א ספרדישע הברה, נאכדעם איז געקומען א תימן'ער וואס ער האט געמאכט אויפן תימן'ער הברה, און נאכדעם האט ער געזאגט די נאך-ברכה אויף די ספר תורה, ס'איז געווען זייער שיין, כ'האב הנאה געהאט, אבער.

און ער רעכנט אויס אז ס'איז דא פינף מינע ערב רב'ס, זייער שיין עס נאכצוקוקן אליינס ווייל ס'איז זייער אינטערעסאנט, זאגט ער ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם, בעלי מחלוקת זענען ארגער פון אלע, והם נקרא עמלקים, מען רעדט גארנישט פון עמלק אשר קרך דעמאלטס מיט א הייסן טאפ, ווי רש"י זאגט, דער הייסער טאפ איז היינט אויך דא, דער שוויץ באד פון זשופניק איז א הייסער טאפ ווי מען איז מכשיל יעדע וואך קינדער, מיך קאלן אפ בחורים פון מיר, איר זענט גערעכט, מען האט מיר אנגעכאפט דעם פופיק. ס'איז אנבעליוועבל. איז זיי עמלקים הם ראשי ישראל, דאס איז די רעבעס די רבנים די מלמדים אלע וואס האט צוטון מיט ראשי ישראל בגלות, ועליהם נאמר און אויף זיי שטייט אין איכה היו צריה לראש, די אלע צריה זענען געווארן גאר די רשעים, וכל עזי פנים ורשעים שבדור הם מגולגלים נשמתם של הערב רב, אלע די אלע עזות פנים און רשעים פונעם דור זענען די נשמות פון ערב רב ובני קין די קינדער פון קין כאטש איז קין דאך שוין אלעס אומגעקומען ס'איז דאך אומגעקומען ביי מבול מ'רעדט דא פון די נשמות פון זיי און זיי זענען היינט מגולגל געווארן אין גופים איז למעשה זיי האמער אונז אינזין אונז האמער נישט אינזין עפעס אן עמלק יושב בארץ הנגב ער איז געווען דער ראש הקליפות און היינט איז דאס אריין געגאנגען אין די מנהיגי הדור. אהרן און זלמן לייב האט אנגעמאכט א מלחמה איבער די גאנצע וועלט, דאס איז עמלק, מען דארף זיי אינזין האבן תמחה זכר עמלק ס'זאל נישט בלייבן פון זיי גארנישט קיין זכר, און ס'איז דא א זשופניק שוויץ ווי מ'איז מכשיל קינדער מיט משכב זכר, מ'איז מכשיל יונגעלייט דארטן און בחורים מיט משכב זכר, ס'שוד בי ווייפט אף תמחה זכר עמלק, רבונו של עולם מעק זיי אפ, די גאנצע עדה החרדית מיט אלע זייערע טרייפות. זיי געבן אונז יעדן טאג צו עסן טרייפות. איך האב געזען א א ווידעא ווי מ'האט גענומען א אויל טענקער, א גרויסן טראק, און מ'האט געמאכט א קליינעם לאך אין די בעק, און דורך דעם שמוגלט מען אריין אייער, און מסתמא שמוגלט מען אריין פלייש אויכעט, פון די אראבער. און ס'לוינט זיך. ס'האט זיך געלוינט צו נעמען א טענקער וואס קאסט מסתם הונדערט צוויי הונדערט טויזנט. דאלער, און עס דיסמענטלען און מאכן א לאך דערין מ'זאל קענען אריינלייגן שטאטס אויל, זאל מען קענען אריינלייגן די אלע טרייפענע פראדוקטן. דאס איז עמלק. אונז האמיר א פראבלעם מיט עמלק פון צוויי טויזנט יאר צוריק? ניין! דער שוויץ באד איז עמלק. ווילאנג זיי גייען דאס נישט צושפארן אזוי ווי עס איז געווען צוגעשפארט, מען האט עס יעצט געעפנט, איז נישט קיין תמחה זכר עמלק. און דער אייבערשטער האט געשוואוירן, נשבע השם, דער אייבערשטער האט געשוואוירן אז וויזאלאנג עס וועט נישט זיין תמחה זכר עמלק, על איך נישט האבן קיין כסא שלם מיט קיין שם שואל, וואס מיינט ס'וועט נישט זיין קיין משיח? פאר דעי דארף מען אינזין האבן, דארף מען אינזין האבן דארף מען אינזין האבן עמלק פון די אולדן טיימס, אונז האמיר עמלקים, אונז האמיר רבנים, אונז האמיר מגידי שיעורים, אונז האמיר אלע צרכי ציבור כלי כלי קודש, וואס דעי חברה האבן אונז מאלעסטעט די ווייבער מיט די קינדער, מיט די יונגלעך מיט די מיידלעך, דאס איז עמלק. איך גיי נישט נאכאמאל יעצט אויסרעכענען די גאנצע ליסטע. נאכדעם איז דא אַכט און דרײַסיק עמלקים וואס זיי האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר, איך קען זיי נישט, ס'דא אפאר פייגער תמות שוין, און איך זאג ענק נאכאמאל, ר' מאטעלע גייט לעבן, ער דארף זיך נישט זארגן, זאגטס נישט קיין תהילים פאר אים, ווייל איך האב אים געגעבן א קללה אז ער וועט באגראבן זיין זון און דעם צווייטן אויכעט, ביידע וואס האבן אונטערגעשריבן, ער זאל און ער וועט זיין בחייו ווען זיי אלע צוויי פייגערן, ווייל ישראל האגער האט קיין שום רעכט נישט געהאט מיט מיר אנצוהייבן, איך קען נישט דעם מענטש, איך האב מיט דעם מענטש קיינמאל נישט גערעדט א ווארט פארדעם. איך קען אים נישט, איך האב נישט מיט אים. ער האט אנגעדרייט ווייל יצחק שטערן האט אים אנגעדרייט אז מען זאל מחרים זיין א מענטש? ביי וועם? ווער זענט איר? און ווען סרול האגער וועט יא אויסלעבן זיין טאטן, ער גייט נישט זיין קיין רעבע, ער איז א נואף, ער גייט זיין א טאטעל פלאפ, ער גייט אויסזען פונקט ווי דער רעבע זכרונו לברכה, דער דברי יואל האט אויסגעזען מען האט ארויף געלייגט דעם ברך משה אויף זיין סיעט און מען האט ארויף געלייגט די צוויי שקצים אהרן און זלמן לייב בה אראפ פון מעפ ס'איז נישט דא היינט קיין אידישקייט בכלל ס'האט מען טרויט זיך היינט נישט צו רעדן פון אידישקייט זענען די גרעסטע נואפים גנבים גזלנים און די גרעסטע שקצים און די גרעסטע מחרחרי ריב מיט מחלוקת זאגט דער ווילנער גאון אז דאס איז גאר תמחה זכר עמלק ס'איז אן אנדערע עמלק יעדע רבי וואס איז געשטארבן קודם איז מען געגאנגען אין קאורט, אפילו עס איז דא אזאלעכע וואס זענען ארויסגעקראכן דערפון, קודם ביסטו געגאנגען, וואס הייסט דו ביסט געגאנגען אין קאורט? איך פארשטיי דאס נישט, ס'איז א רבי מיט חסידות צו דאס איז עפעס א קאטוילישע קירכע חלילה? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עכו"ם אלעס האט זיך מתדיין געווען אין ערכאות, סאו דאס איז דער אמת'ער תמחה זכר עמלק, נישט דאס וואס עטס מיינטס מ'האט געמאכט א קוגל, עפל, לאקשן, קראטאפל, און איך ווייס וואס נאך. שטותים, מאכסט חוזק פון די תורה? דער עמלק איז די מחלוקת, די ערב רב, די רבנים וואס זיי רייסן זיך ארום, און דער עולם באקומט א מורא'דיגן שמוציגן מעסעדזש, און ביז מען טוהט עס נישט מתקן זיין איז נשבע השם, דער אייבערשטער האט געשוואוירן אין זיין כסא דעט נאטינג איז גאנא העפען גוד.

פון איסור יחוד פונקט ווי פאר נחום ראזענבערג איז ער גארנישט מער ריספאנסעבל, האט עס געגעבן די זעלבע פאר משה רבינו ווי פאר נחמיה וועבערמאן, סאו אבוויעסלי איז קיינער נישט טראסטווארדי, סאו יו העוו טו ריעלי בי מאר קערפול. יעצט לאמיר גיין ווייטער. נאמבער פאר, גיווינג אלקאהאל בעווערידזשעס טו א מיינער איז נאט אנלי דעינדזשערעס באט איטס אלסא אגענסט די לאו. נאמבער פייוו, וואלקינג אן די סטריט וויט אן אפען אלקאהאליק בעווערידזש אר העווינג וואן אין א קאר, דאס טייטש אין פובליק נישט אין א הויז.

כ'האב אויך געוואלט מעורר זיין אין די זעלבע צייט אז ס'דא מענטשן וואס האבן מורא צו גיין צווישן צוויי פרויען, און זיי האבן מורא בכלל אפשר מ'וועט זיי אריינקלאפן אין א פרוי, זענען זיך מוסר נפש און זיי גייען ארויס אויף די גאדער, מיט דעם טוען זיי א גרויסע עוולה ווייל זיי שטעלן איין זייער לעבן און אויך דער קאר דרייווער, און צו דער טראק וואס ער פארט דארטן, מאכסטו יענער זאל דיך חלילה איבערפארן, יו נאט סופאוזד טו בי דער. די טראטואר איז די סיידוואלק און די גאדער איז געמאכט פאר טראקס און באסעס און קארס. יעצט די מענטשן וואס זיי גייען אזוי אינמיטן די גאס און טאמער איז ער נאך א רבי און ער נעמט נאך מיט פֿינף חסידים און א טראק געט א פאר אריין און איינער פון די חברה אזוי ווי ס'איז געווען דא יעצט אין בית שמש האט א באס איבערגעפארן אזוי א קינד הי דאזענט העוו קאנטראל איר מיינט דער באס האט א קאנטראל ער האט מאר אר לעס האט ער א קאנטראל איינער קומט אהיים אמאל זאגט ער פארן ווייב אז אז מען דארף טשענדזשען די סקעיל, ביקאוז איטס מאר אר לעס איטס נאט עקיורעט, פרעגט די פרוי וואס איז ס'געווען מאר אדער ס'געווען לעס, זאגט ער ס'געווען מאר, ער האט צוגענומען אסאך וואג, עניוועי וויל ער טשענדזשען די סקעיל, וויל איך ענק זאגן מען טאר נישט גיין אין די גאדער נאר אויף די סיידוואק, עטס דערציילן זיי מ'זאגט נאך אז דער קאצקער האט אמאל געזאגט איינער האט זיך אזוי געשטופט אזוי אינמיטן די גאס צו גיין האט דער קאצקער געזאגט אז די טראטואר די סיידוואק איז געמאכט געווארן פאר מענטשן.

ניינטי סעווען ניינטי סעווען דאס איז די שומרים פון פלעטבוש זיי וואטשן נאמבער נײַן נאו הו יו אר לעטינג אין אינטו די האוז ענד מעיק שור טו סעקיור אלל יור וועליעבעלס איף יו פיעל סאמאן שודנט בי אין יור האום דאנט העזיטעיט טו סענד הים אוט דאס איז דאך ראזנבערג סטייל דזשאסט טעל הים ביעט איט ענד געט אוט.

נאמבער טוועלף מאוסט אימפארטענט, גרויסע רויטע ווערטער, איף יו סי סאמטינג סעי סאמטינג, דאונט אסום איטס נאטינג, קאל נײַן וואן וואן, די מעדזשיק ווארד, שידוכים, אה ניין, נײַן וואן וואן, סאו ברוך השם מ'האלט שוין דארט, ענד די שומרים האטליין אימידיעטלי, קיפינג עווריוואן סעיף איז א שעירד ריספאנסיביליטי, ווישינג אלל א העפי ענד א סעיף פורים, א גוטן תענית אסתר, און א פרייליכן פורים, און א פרייליכן תמיד.